א גוטן ערב שבת קודש, פרשת תרומה. קודם האב איך געוואלט זאגן ברעיקינג ניוז, ראביי פרוינדעל, דער פון וואשינגטאן די סי, האט מודה געווען, ער האט געמאכט א דיעל, ער האט מודה געווען אויף צוויי און פֿופֿציק קאונטס, ער האט דא נאך וויקטימס אבער זיי זענען שוין עלטער פון דרײַ יאר, עלטער פון סטעטשוט אוו לימיטעישאן, אבער שטעל דיר פאר וואס א רב ער איז געווען פון די גרעסטע, פאפולערישסטע, שטערקסטע רבנים דא אין אמעריקע, און ער איז געווען אין דריי קאלעדזשעס האט ער געפריטשט, און ער איז נישט קיין יונגסטער פון פֿינף און צוואַנציק יאר, ער איז נישט קיין טינעידזשער, און דאס איז וואס ער האט געטון, ס'איז אנבעליוועבל. און יעצט, דאס איז געווען נעכטן האט ער מודה געווען, יעצט גיימיר זען וואס דער דזשאדזש וועט אים געבן, וועט מיט די אלע, און מ'זאגט אז ער האט מודה געווען, נישט געדארפט ברענגען מענטשן אויפן סטענד, כ'האב נאר געוואלט זאגן א מורא'דיגע זאך, ס'איז א דבר תורה, כ'ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט דערין, אבער איך וויל עס זאגן. דאס ווארט ואת החזיר מיינט מען א רב. איי פארוואס זאגט נישט די תורה ארויס ואת הרב? ווייל דברי תורה בלשון נקיה. רבותי ס'איז נישט צום גלייבן אין וואסענע שפלות הדור אונז לעבמער און וויאזוי אונזערע רבנים זעהן אויס. מ'קען זאגן א יעדער נארמאלער איידלער מענטש זעהט אויס שענער פון א רב. ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז מיינד באגלינג, און די גאנצע וועלט האט עס געוואטשט, און די גאנצע וועלט קוקט עס צו, און דאס איז זייער גוט פאר אונז, ווייל אונז ווייז מיר יעצט, די רבנים האבן אלץ געזאגט פאר די גאווערמענט אז זיי האבן געהאלטן א קלין קאמיוניטי, וואסער א קאמיוניטי האסטו געהאלטן, דו ביסט דער גרעסטער חזיר, דאס איז וואטס העפענינג טודעי, ס'איז אנבעליוועבל, און די גאווערמענט זעט עס, און אונז נעם מיר ארויס די אלע קעיסעס און אונז גיימיר מאכן דא א אויפשטאנד אין גאנץ אמעריקע. אז א רב זאל נישט האבן קיין נאמנות, און ער זאל זיין געטריטעט ווען ס'קומט צו סעקסועל אביוז אזוי ווי יעדער חזיר דא, וואס, ווייל ער איז א רב איז ער בעסער, איז ס'איז אנבעליוועבל. יעצט איז דא נאך ברעיקינג ניוז אז שעלי סילווער האט מען היינט אינדייטעד, דאס מיינט אז ער גייט שטיין פאר טרייעל פאר אלע זיינע גוטע מעשים, פאר די געלטער וואס ער האט צוגענומען פון די קינדער, איך האף עס וועט קומען זיין טרייעל און מ'עט צאמנעמען אסאך וויקטעמס, זאלן אלע דארט שטיין און פרעגן ווי איז די געלט וואס די גאווערמענט האט פאר אונז געגעבן, און איך זאג ענק נאכאמאל איך האף בקרוב גייט דוב הייקינד אויך שטיין אויף דעם טרייעל ווייל ער האט צוגענומען אנדערטהאלב מיליאן דאלער אין די וויסינעטי, און ער האט געזאגט ער האט עפעס עס געגעבן פאר איינעם בעק, איך ווייס נאר נישט וועלכן בעק, ס'זאל נעמען אלע אידישע צרות אן עק, עטס גייטס ענק אויסלערנען. סלאולי באט שורלי, כ'ווייס ס'איז געווען, איינס פון מיין משפחה איז געווען אין שפיטאל, כ'בין אלץ אריינגעקומען מיט א סוטקעיס מיט אלעם, אבער געזאגט, איינמאל יעצט ווען זי איז שוין ארויס בין איך געגאנגען מאכן א מיטינג מיטן האספיטאל, כ'האב געזאגט איך וויל פארשטיין, דא איז דא הונדערטער קראנקע, יעדער קען וואקן מיט סוטקעיסעס אריין און ארויס, און וואס איז אז טאמער טאמער ס'איז דא דארט א באמבע, וואסער סעקיוריטי האט עטס, בקיצור, איך האב מיך נישט געפוילט, איך בין אנגעקומען צו די גרויסע קעפ דארט, זאגן זיי מיר ליסן, דו מאכסט א גרויסן מיסטעיק.

רבותי, יו מעסד אפ ענד יו לאסט איט, יו יוזד טו בי טראסטעד פיפל. סאו, יעצט לאמיר גיין צום שיעור. כ'האב געוואלט קודם רעדן אביסל פון די סדרה פון די וואך און נאכדעם צוקומען די מלחמה קעגן פעדאפיילס. עס האט מיר דערציילט א איד וואס ער איז געווען ביי ווען דער הייליגער סאטמאר רבי האט געגעבן שלום פארן באיאנער רעבן האט מען אזוי גערעדט, דער רבי איז דאך געווען א מנהיג הדור אייביג, און וואס טוט א איד ווי דער סאטמארער רבי ווען ער קומט זיך צאם מיטן באיאנער רבי? האט ער אים געפרעגט איין זאך, באיאנער רבי איך וויל אייך עפעס פרעגן, איר זענט שוין דא אין אמעריקע אסאך יארן, ס'איז נישט געבליבן קיין אידישקייט, באיאנער רבי זאגט מיר וואס איז געווען דער פראבלעם, און וואס זאל איך דארפן טוהן אז ס'זאל נישט צוקומען צו דעם? הערט א מנהיג א איד וואס האט פארלוירן די קהילה אלעס, דאס איז אים געגאנגען אין קאפ צו פרעגן דעם באיאנער רבי א מורא'דיגע זאך, על כל פנים זאגט אים דער באיאנער רבי אזוי, סאטמאר רב, ס'איז געווען דא סאסייעטיס, ס'איז געווען דא שילן גרויסע, ס'איז געווען בית החיים'ס גרויסע, איין זאך וואס האט געפעלט, ס'האט געפעלט א תלמוד תורה מיט א ישיבה מיט א מיידל סקול, דאס איז געווען וואס דער באיאנער רבי האט געלערנט דעם רבי, ער האט דער באיאנער רבי האט געזאגט איר זאלט וויסן סאטמאר רב ס'איז געווען דא שילן ס'איז געווען צוויי מנינים, ס'איז געווען א זיבענער מנין יעדן שבת און א ניינער, דער זיבענער מנין זענען אלע געגאנגען ארבעטן נאכן דאווענען, און אין די ניינער זענען געווען די שומרי שבת. דער זיבענער מנין איז געווען פי חמישה און פי עשר וויפיל דער ניינער מנין. דער אמת איז, אונזער הייליגער רבי איז געקומען און פונקט דעמאלטס איז געווען די קדושה וטהרה פון די פונעם הייליגן רבין און פון די אידן וואס זענען געקומען וואס האבן שוין נישט געהאט נאך א פלאץ ווי צו גיין, איז געווען פונקט דעמאלטס וואס מען האט געפעסד וואס דאס הייסט די שבת לאו אז מען מוז נישט ארבעטן שבת, ווען נישט וואלט אסאך אידן דא נכשל געווארן. איך ווייס פון א מעשה פון גאר גאר א חשוב'ן איד פון דער אלטער היים, ער איז אנגעקומען, אבער ער איז אנגעקומען אויף באסטן, און דארט איז געווען דער ארטאדאקסישער רב האט אים געזאגט, ער פלעגט דעליווערן מילך, און די יוניאן האט געמאכט אז יעדע נאך יעדע יאר איז האסטו אף איין טאג אינמיטן די וואך מיטוואך, אבער שבת מוז מען ארבעטן, ווייל יעדער האט דאך געוואלט שבת און זונטאג אף, איז דער ארטאדאקסישער אידישער רב האט אים געזאגט, ר' איד איר האט צוויי דריי קינדער, איר מוזט גיין ארבעטן, ס'איז פיקוח נפש. נאר אזוי ווי דער אייבישטער האט דאך געזען אז די אידן ווילן זיין גוט און זענען געקומען דא און מ'האט זיך גענומען שלאגן מיט דעם אז מ'זאל נישט מוזן ארבעטן שבת, און דער אייבישטער האט רחמנות געהאט אויף כלל ישראל וואס האבן שוין נישט געהאט וואו צו גיין, ווען נישט אמעריקע וואו קען מען ווען גיין? און ער האט צוגעשטעלט אז מ'האט נישט געמוזט ארבעטן שבת, און אזוי זענען ברוך השם רוב מנין און רוב בנין פון כלל ישראל וואס האבן געוואלט זיין שומרי שבת, זענען טאקע געבליבן שומרי שבת. דער איד למעשה וואס דער רב האט אים דאס גע'פסק'נט אין באסטן אז ער מעג מחלל שבת זיין האט איבערגעלאזט באסטן און ער איז געקומען אויף ניו יארק און ער דא האט ער געוואוינט דא אין ווילימסבורג און ער האט שיין מצליח געווען מיט פרנסה מיט וואוילע קינדער ער האט זייער שיינע דורות.
ס'איז נישט געווען גרינג, מ'קען נישט פארדאמען די אידן וואס זיי האבן נעבעך מחלל שבת געווען, איך געדענק איך בין אמאל געזעסן איך האב געלערנט אין די מלאכים, איך האב געלערנט מיט הרב הגאון הצדיק ר' מאיר וועבערמאן, מיר האבן געלערנט דרײַצן יאר בחברותא, און איך האב זיך דארט געדרייט אין דעם בית מדרש, געדענק איך איין מאל ס'איז געווען ראש השנה, איך ווייס מסתם נײַן א צען אינדערפרי ערב ראש השנה, און איך בין געבליבן לערנען, די שול האט אויסגעזען אזוי ווי די אלע וויליאמסבורגער שולן, ס'האט געהאט אזוי ווי אן. ווען דו קומסט אריין איז געווען די שול אזוי ווי אן על שעיפ אז אין די בעק איז עס געגאנגען מ'זאל קענען אראפ גיין צו די סטעפס אויף אראפ און איך האב מתבונן געווען אביסל און געקוקט אביסל אין ספרים וואס זיי האבן געהאט בעל התניא פון אנדערע איז אריין געקומען א איד ער האט נישט געזען אז איך זיץ דארט און ער איז צוגעגאנגען צום ארון קודש און ער האט עס געעפנט און ער האט זיך דורך גערעדט מיטן אייבערשטן. זאגט ער רבונו של עולם ס'קומט ראש השנה און איך ווייס איך דארף אפגעבן א דין וחשבון אויף אלעם וואס כ'האב געטון דעם יאר, רבונו של עולם איך גלייב אז דו געדענקסט אלעס שלעכטס וואס א איד טוט, אבער איך גלייב אויך אז דו געדענקסט אלעס גוטס וואס א איד טוט, זאגט ער געדענק אז צוואנציג יאר דא אין אמעריקע האב איך יעדן זונטאג געזוכט א דזשאב ווייל אז איך בין נישט אריינגעקומען. שבת ארבעטן האט מען מיר פרייטאג געזאגט קענסט דיר גיין געזונטרהייט מ'האט באצאלט און געזאגט קום מער נישט צוריק. דער איד האט צוואנציג יאר געזוכט א דזשאב. דער זיין זון איז דער ראזען דער וואס איז מוחה קעגן דעם עירוב. זאג איך אייביג קיינער קען נישט מוחה זיין קעגן א עירוב ווייל א בית דין האט עס געמאכט. איין מענטש קען מוחה זיין מאיר ראזען. פארוואס? זאג איך זייער פשוט. זיין טאטע איז געווען א תמימות'דיגער ערליכער שומר שבת. ער האט נישט געוואוסט קיין מעשות, צוואנציג יאר האט ער יעדן זונטאג געזוכט א דזשאב, איר שטעלט אייך פאר וואס דאס הייסט? א מענטש נאך א יאר צוויי דריי ווערט דאך שוין נמאס, ער האט אנגעהאלטן דעם טראדישן און מיט דעם האט ער מליץ יושר געווען אויף זיך, אז רבונו של עולם געדענקסט מיינע שלעכטע מעשים, געדענק דאס אויך, זאג איך אייביג פאר מאיר ווען איך טרעף אים, דו ביסט דער איינציגער מענטש וואס דו מעגסט שרייען אויף שבת, צו ס'איז יא דא אן עירוב צו נישט, שריי שבת, דיין טאטע האט עס אויך געטון. עניוועי, אזוי האבן אידן געלעבט מיט מסירות נפש. דער רבי האט אמאל געזאגט אז די אלע אידן וואס האבן געוואוינט אין אמעריקע אפילו זיי זענען געווען מחללי שבת מיט אלעם, זיי האבן א חלק אין אונזער שמירת תורה ומצוות. מיר האט דערציילט א רב וואס דער רבי האט עס אים געזאגט, האט אים יענער רב געפרעגט וויאזוי, זאגט ער ווייל אין א וואסער אז דו ווילסט אריינווארפן און גיין בויען פאלט אלעס אריין, אבער אז מען ווארפט גענוג שמוץ ווערט עס א בארג אזוי ווי ס'איז דא דארט אין די ווארלד טרעיד סענטער, דאס אויסגעגראבן האט ארויסגעווארפן די שטיינער ארום און ארום האט געמאכט גאסן און גאסן און הייזער איז עווענטשעלי זיי האבן טאקע נישט געקענט מעמד בנסיון זיין אבער זיי זענען געווען אונזער בלאטע אויף וואס אונז טרעט מיר סא עניוועי יעצט וויל איך צוקומען דא אביסל. ס'איז דא א ירושלמי אינעם אינעם לעצטן פרק אין פאה. און זאגט דער ירושלמי דארטן זייער א אינטערעסאנטע מעשה, איז געווען איינער וואס האט געהייסן ר' חמא בר חנינא און ר' אושיה, זיי זענען געגאנגען שפאצירן אויף די שיינע שילן פון לוד, לוד איז דאך געווען, די אידן האבן געוואוינט דארטן אסאך צייט, און זיי האבן דארט שפאצירט, האט זיך אנגערופן דער ר' חמא, ווען דו וואלסט ווען געוואוסט וויפיל געלט. מיינע עלטערן האבן אריינגעלייגט אין אויפשטעלן די שילן דא, און אין די שיינע צירונגען, און אין די שיינע פעינט, האט זיך צוריק אנגערופן, אזוי האט רב חמא געזאגט פאר רב אושי, האט זיך צוריקגערופן, אנגערופן רב אושי, ווען דו וואלסט געוואוסט, נישט וויפיל געלט דיינע עלטערן האבן אריינגעשטעקט אין דעם בילדינג, נאר וויפיל נפשות האבן אריינגעשטעקט. ס'איז דען נישט געווען דעמאלטס אין דעם דור מענטשן וואס זיי האבן געדארפט האבן צו עסן אז זיי זאלן קענען לערנען תורה? אדער זאלן קענען אויפכאפן אידישע דורות, און זיי האבן דאס נישט געטון, האט עס גורם געווען אדער זאלן אויפהערן צו לערנען אדער זאלן שטארבן פון הונגער. און אפילו מען מיר זאגן אז יעדער האט שוין יא געטראפן א פרנסה מיט א פאך, לסוף סוף האט ער אבער נישט געקענט לערנען תורה בייטאג און ביינאכט, סא האט ער געהאט פרנסה האט ער נישט געקענט לערנען, ווייל ער האט געמוזט ארומגיין פון שטאט צו שטאט, איז געווען פעדלער, און אנדערע זאכן, קומט אויס אז דיינע עלטערן האבן עוסק געווען מיט שטותים, הערט איך זאג אייך נאך א ירושלמי מיט אן אדרעס, ווייל ווען איך זאג נאך, אסאך מאל זאג איך נישט פונקטליך דעם אדרעס ווייל ס'איז אירעלעווענט דא, הערט וואס דא טוט זיך, זיי האבן עוסק געווען אין הבלים, פארוואס? ווייל זיי האבן אריינגעלייגט זייער געלט אויף זאכן וואס דאס איז נישט קיין הכרח, ווייל מ'קען דאווענען אין א שול ווען ס'איז נישט שיין אויסגעפעינט אויך, און תלמוד תורה צו געבן פאר א תלמוד תורה, איז אסאך פריער ווי פאר צו געבן פאר א שול, קומט אויס ווען דיינע עלטערן וואלטן געגעבן דאס געלט פאר וויכטיגע זאכן אז תלמידי חכמים זאלן קענען לעבן און קינדער זאלן קענען מצליח זיין אין תורה וואלטן זיי אסאך מער אויפגעטון ווייל דעמאלטס וואלט די תורה געווען מער פארמערט אויף די וועלט און ס'וואלט געווען מער ערליכע אידן וואס וואלטן געלעבט און דאס וואלט געווען א קרן וואס מען קען דאס נישט פארלענדן, א שול פארקויפט מען און מען ווארפט עס אראפ אזוי ווי ס'איז דא מיט אלע שולן היינט. יעצט דאס איז א מורא'דיגע ירושלמי, ס'איז אנבעליוועבל, און איך וויל יעדער זאל עס וויסן, אז מען געבט געלט פאר וויכטיגע זאכן, נישט פאר מותרות, אפילו אין א שול איז אויך שייך מותרות, מען געבט געלט פאר חינוך הבנים און חינוך הבנות, דעמאלטס איז עס א מורא'דיגע גוטע זאך.
למעשה דארף מען וויסן אזוי, אוודאי איז שיין צו האבן א שיינע שול, זה קלי ואנוהו, התנאה לפניו במצוות, אבער מען דארף וויסן איין מורא'דיגע זאך און דאס איז זייער וויכטיג, רבותי ס'ברענט א פייער אין די גאס, ס'איז דא טויזענטער און טויזענטער קינדער וואס זיי וואלטן געדארפט האבן העלפ, קיינער העלפט זיי נישט, יעדער וויל נאר א ברענד נעים בית מדרש, א ברענד נעים תלמוד תורה און א ברענד נעים מיידל סקול, און זיי דרייען זיך. טויזענטער קינדער אין די גאס פארפאלן. איך זאג אייביג, יעדעס מאל א קינד ווערט געבוירן זאגט מען אים צדיק'ל, יעדע פרוי איז אזוי העפי זי האט געברענגט א קינד אויף די וועלט, מען שערט אים אפ די האר, מען מאכט אים פאות, און פאר א מיידל מאכט מען די חזק'ע צניעות'דיגע לבוש מיט אלעם, צדיק! צדיק! צדיק! איך האלט אז דאס הרג'ט אוועק דאס קינד. ער ער איז א איד, איך האב גארנישט מיטן צדיק. וויפיל צדיקים איז דא אויף די וועלט? די גאנצע וועלט שטייט אויף איין צדיק.

יעצט, כ'האב געוואלט ארויפלייגן פון איינע פון די גרויסע בעל מחנכים פון דעם דור, כ'האב געזען זייער, כ'האב געהערט א שיינעם רעקארדינג פון אים, איך האלט א יעדער דארף עס הערן, ס'איז מורא'דיג וויכטיג, איך לייג עס יעצט ארויף, און נאכדעם וועל איך צוריק קומען ווייטער צו מיין שיעור. קינדער, יעדער איינער וואס איז זיצט דא, איך שטעל זיך פאר ביי יעדן איינעם ממש, קען פארמאכן א רגע זיינע אויגן און אריינטראכטן, אויב נישט ביי אים אליין, אדער ביי זיין טאטע מאמע'ס משפחה, אדער ביי זיינע ברודער און שוועסטער'ס משפחה, געפינען זיך ליידער קינדער, אינגלעך מיט מיידלעך, וואס אלע ווילן מען זאל ממשיך זיין בדרך. פון תורה מיט מצוות, אבער די נסיונות און די שווערקייטן פון היינטיגער דור איז דאך אזוי ביטער שווער, און ס'גייט אריבער אזעלכע שווערע נסיונות וואס אזוי פיל, אן קיין גוזמא זאג איך איצטער, טויזנטער טויזנטער קינדער זענען פארפאלן פון אידישקייט, פון אונזערע משפחות. פאר צוואַנציק יאר צוריק האב איך עוסק געווען אסאך אין שיעורים צו ברענגען בעלי תשובות אין כלל ישראל, סאך שיעורים אין ארץ ישראל און אסאך שטעט, און צען יאר שפעטער האב איך געטון אסאך צו עפענען א ישיבה פאר די קינדער פון די בעלי תשובה. די לעצטע צען יאר האט דער רבונו של עולם מגלגל געווען אז מען ליגט אין דעם ענין פון קירוב קרובים, וואס קירוב קרובים איז דאך נישט נאר א בין אדם למקום, ס'דאך א בין אדם לחבירו, וויפיל צער מיט יסורים מיט עגמת נפש גייען אריבער טאטעס מיט מאמעס, באבעס מיט זיידעס, ברידער מיט שוועסטער, וואס זיי גייען אריבער עגמת נפש אז די קינדער זענען נישט ווי ס'דארף צו זיין אין שמירת תורה מיט מצוות. אין עין יעקב שטייט הקדוש ברוך הוא חפץ, אין איינע פון די פירושים פון עין יעקב, ר' נחמן ברענגט דאס אין ספר המידות, הקדוש ברוך הוא חפץ במצוות שבין אדם למקום בין אדם לחבירו יותר מבמצוות שבין אדם למקום, דער רבונו של עולם האט מגלגל געווען, די לעצטע יאר, די לעצטע צוויי יאר, איז אריין געקראכן א ניגון אין כלל ישראל, וואס פאר יארן צוריק אונז מענער האבן בכלל נישט געוואוסט וואס די ווערטער איז, בשעת מ'האט עס געזונגען האט מען זיך אביסל געשעמט אפילו, וואס זאגט מען, וואס זאגט מען דא, ס'האט געהערט צו די ווייבער ווען זיי צינדן אן די ליכט ביי די נרות שבת קודש. דער בעל מחבר פון וזכני לגדל בנים ובני בנים איז געווען איינער פון די גרויסע מקובלים. אז מען טראכט אריין גוט אין די ווערטער זעט מען ווי ס'געבויעט אלץ על פי דרכי הקבלה, וזכני לגדל, בנים ובני בנים, חכמים, נבונים, דאס איז דאך חכמה מיט בינה, אוהבי השם, יראי אלוקים, אנשי אמת, ס'איז דאך אלץ על פי די ספירות, ווער ס'פארשטייט אין עניינים פון קבלה איז געבויעט א גאנצער סדר על פי תורת הקבלה, דער גרויסער מקובל פירט אויס עט און אצבע און ס'גיט דאס איבער פאר אונזערע נשים צדקניות און ער זאגט זיי, אייך נשים צדקניות, ווען איר שטעלט זיך אוועק שבת ערב שבת צינדן די ליכט און איר גייט אויסבעטן אייערע דורות אייערע קינדער, זאלט איר בעטן דעם אייבערשטן, ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא. וואס האט דער בעל מחבר געמיינט דא? וואס האט ער געדארפט אויסשטעלן דריי לשונות? וואס איז נישט גענוג ומאירים את העולם בתורה? נאר ס'קען זיין אז די השגחה פרטית האט געדרייט אז דער די ווערטער זאל אריינגיין אין א ניגון און אלע זינגען עס היינט, און דער בעל מחבר קען זיין האט אריינגעטאן, די רבונו של עולם האט מגלגל געווען אז מיר זאלן דאס זינגען, מיר זאלן דאווענען אויף דעם וואס מיר זאגן, ווייל איינע פון די גרויסע שווערקייטן פון היינטיגער דור איז אז ליידער ליידער בשעת א קינד האט א שטיקל שוואכקייט אין לימוד התורה, און טאמער חלילה וחס מען זעט אויף קיינעם גערעדט אז דער קינד וועט שוין נישט וואקסן כמאירים את העולם בתורה, באקומט ער א נאמען פון א באם, ער באקומט א נאמען פון א שבאבניק אין ארץ ישראל, ער ווערט אויסגעשפיגן פון די תלמיד תורה'ס, ער ווערט אויסגעשפיגן פון די ישיבות, וויפיל טרערן לייגן אוועק טאטעס מיט מאמעס אויף דעם וואס זיי האבן קינדער וואס זענען נישט די גרעסטע בעלי כשרונות, און זיי ווערן רחמנא ליצלן פארלארן און פארווארפן ווייל זיי האבן נישט דעם ריכטיגן פלאץ ווי מען זאל זיי מקבל זיין אזוי ווי זיי זענען. דער בעל מחבר פון דעם ניגון קומט און ער זאגט, טייערע מאמע! וואס אז דו בעטסט דעם אייבערשטן אויף דיינע קינדער זיכער פון דעם אייבערשטן ומאירים את העולם בתורה, אוואדע, איך וויל מיין קינד זאל ליכטיג מאכן די גאנצע וועלט מיט תורה, אבער רבונו של עולם, טאמער אויף מיר איז באשערט צו ברענגען א קינד אויף די וועלט וואס ער וועט נישט זיין דער גרויסער גאון און מתמיד, וואס ער וועט נישט קענען זיצן טאג און נאכט און לערנען, בעט איך פון דיר רבונו של עולם איך זאל מכבד זיין מיין קינד, איך זאל אים גרויס האלטן און ליכטיג האלטן, אז ער וועט ליכטיג מאכן די וועלט במעשים טובים, וואס פארא מעשים טובים איז ארויס היינטיגע נאכט דא, אידן וואס זיי לערנען נישט טאג און נאכט, אידן וואס האבן נישט די כוחות צו לערנען טאג און נאכט, אידן וואס האבן נישט די כשרונות צו לערנען טאג און נאכט, אבער מ'האט ארויסגעברענגט אזא אייטעם, אזא שעת הטוב, דאס איז דאך מעשים טובים, דאס איז מאירים את העולם במעשים טובים, און טאמער ס'דא אזא קינד וואס דאס קען ער אויכעט נישט. ס'איז נישט דער גרויסער עסקן, וועט נישט קענען זיין דער גרויסער באוואוסטער אויף די וועלט, זאל חלילה וחס די טאטע מיט די מאמע נישט קוקן אויף אים אפילו איין רגע מיט קיין שלעכטע קוק, ער איז נישט קיין נאמבער טו, ער איז ווייטער נאמבער וואן, ער געהערט נאך אלץ צום בורא עולם. דער קינד איז איצטער בעט די מאמע אויף אים, ובכל מלאכת עבודת הבורא, דער קינד וועט וואקסן א ארבעטארער, אבער די ארבעט וועט זיין משא ומתן באמונה, די ארבעט וועט זיין אכטונג געבן אויף איסור ייחוד, די ארבעט וועט זיין מיט אזא שמירה פון קביעת עיתים לתורה, מיט אזא קביעות פון שחרית מנחה מעריב במנין, דאס איז מאירים את העולם בכל מלאכת עבודת הבורא, טייערע אידן, ס'געפינען זיך דא ברוך השם הונדערטער אינגעלייט, ס'דא א, די משפחות זענען אייערע דא, בשעת מיר גייען בעטן דעם אייבערשטן פאר די אלע וואס זיי דארפן זוכה זיין צו זרעא חייא וקיימא, מיר דארפן אונז בעטן מיט א הארץ, ס'איז אונז שווער צו זיך צוברענגען צו שפירן יענעם ביזן סוף,

אבער כ'וויל ענק פארציילן א מעשה. אונזער הייליגער רבי דער דברי יואל איז אמאל געפארן מיטן קדושת יום טוב אין די שטעטעלעך אין די גלילות, באקוקן די מקוואות, באקוקן די שילן. קיצור, האט זיך אנגערופן דער רבי, געווען א יונגע, זיי זאגן ער איז געווען א יונגל פון זיבן אכט יאר. כ'מיין נאר ווען דער רבי איז א חתן געווארן צו האט חתונה געהאט איז דער קדושת יום טוב נסתלק געווארן ס'האט זיך געמוזט זיין ער איז געווען נאך א יונגל, אבער זיי זאגן ער איז גאר געווען א יונג יונגל. זאגט ער טאטע, כ'זעה אזאלכע שיינע הערליכע שילן. וואו זענען די מקווה'ס די שיינע? די מקווה איז געווען אזוי אבי געמאכט? האט אים דער טאטע די קדושת יום טוב גענפערט, קינד מיינס וואס פארשטייסטו נישט, די מקווה האט נישט קיין מזרח וואנט, וואס האט ער געמיינט צו זאגן איז מען שטעלט נישט איינעם אויף, אז ער האט געבויעט, ער האט געטון, ער האט געמאכט, א מענטש מוז באקומען דעם כבוד און ס'ווערט געברענגט אין רמ"א אין הלכות צדקה אז מ'דארף געבן מפרסם זיין עושה מצוה. אבער אונז דארף מען אנהייבן צו פארשטיין די אלע גרויסע שילן דאס איז נישט דער חינוך, דער חינוך פאר די קינדער איז אז מען לערנט מיט זיי, דער באיאנער רבי האט געזאגט, סאטמאר רב שילן איז געווען גרויסע גענוג ס'גייען אפילו צוויי מניינים שבת, דער ערשטע מנין געגאנגען מחלל שבת זיין נאכדעם, און אונז דארפן זיך דאס נעמען אין די הענט אריין, און ווי קומט עס אריין די וואך אין די סדרה, דער אייבערשטער זאגט ועשו לי מקדש, דער אייבערשטער וויל האבן א מקדש ושכנתי בתוכם. איך זאל קענען רוען אין דעם בית המקדש. יעצט אז עטס עטס אריינקוקן, ס'דא אינעם מלבי"ם דא א מורא'דיג שטיקל די וואך, איך וויל נישט אריינגיין באריכות ווייל ס'איז צו לאנג, ער איז מסביר וואס האט דער אייבישטער געוואלט פון דעם משכן, זאגט ער דער משכן איז געווען א סעמפל וויאזוי דער איד דארף אויסזען, ער איז מסביר ס'איז דא דריי חלקים אינעם גוף, דער מח, נאכדעם די הארץ, נאכדעם די כלי עיקול, די זעלבע איז געווען דער קדשי קדשים. די מזבח הפנימי נאכדעם מזבח החיצון, ס'האט דארטן געברענט קרבנות און נאכדעם האט מען אראפגענומען די תרומת הדשן, און ער איז מסביר אז דאס האט אויסגעזען פונקטליך ווי אזוי דער גוף פון א מענטש זעט אויס, ס'איז געווען די יריעות, זאגט ער דאס איז אזוי ווי די שרירים, שרירים דאס איז די מאסלס, דאס איז געמאכט געווארן נישט פון שטיינער נאר ס'ציעט זיך אויס אזוי ווי א יריעה, ער איז עס מורא'דיג שיין מסביר. און ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו שטייט נישט נאר בתוכם, דורכן משכן אז מען האט זיך נאכגעמאכט דעם גוף מען זאל זיין אזוי הייליג ווי דער משכן, דורך דעם איז אויסגעקומען אז דער אייבערשטער האט גערוהט ביי די אידן. ס'איז א מורא'דיג שטיק און מען דארף עס נאכקוקן באריכות, און נאכדעם איז געקומען די מנורה, די מנורה איז אויך זייער זייער א וויכטיגע זאך וואס אונז דארף מען זיך אראפלערנען פון דעם, ס'דא אין ירמיה קאפיטל ל"א פסוק כ"א. שטייט דארטן דער אייבישטער פרעגט עד מתי תתחמקין הבת השובבה. דאס איז די טייטש, ווי לאנג, דער אייבישטער זאגט פאר די כנסת ישראל, ווי לאנג טוסטו דיך נאך באהאלטן פון מיר, פון זיך אומקערן צוריק צו מיר, זאגט דער נביא ווייטער כי ברא ה' חדשה בארץ, ווייל דער אייבישטער וועט באשאפן א נייע זאך אויף דער ערד, אז נקבה תסובב גבר. א נקבה עט נאכגיין נאכן זכר אז ער זאל וועלן חתונה האבן. יעצט וואס דאס הייסט איז, זאגט רש"י דא א אינטערעסאנטע זאך, כ'האב געהערט פון ר' משה הדרשן, נקבה תסובב גבר מיינט מען כלל ישראל ווערט אנגערופן א נקבה, און גבר ווערט אנגערופן די גוים, פארוואס? ווייל כלל ישראל איז איין אומה, די גוים זענען זיבעציג אומות. יעצט, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אין ארץ ישראל די זיבן אומות, ווייל דאס איז קעגן די זיבעציג אומות, ס'איז זיבן קעגן זיבעציג, די שטערקסטע, די יסוד, די מקור פון די גאנצע אומה זענען די זיבן, און אונז איז זיך צושפרייט געווארן. יעצט א מיידל, זאגט די גמרא אז נארמאל קומט זיך איר גארנישט, אבער די חכמים האבן מתקן געווען אז ס'זאל זיך קומען א צענטל, א עישור נכסים. קומט אויס אז ס'איז דא זיבעציג אומות, האט דער אייבישטער געגעבן פאר די אידן די זיבן אומות וואס דאס איז א צענטל, הייסט מען אונז אזוי ווי א נקבה, ממילא אז מ'הייסט אזוי ווי א נקבה, זאגט דער אייבישטער, ס'עט קומען די צייט אז די נקבה תסובב גבר, אז די אידן וועלן גאר ארומרינגלען די אלע פעלקער, אז כלל ישראל עט אייננעמען אלע פעלקער, כאטשיג זיי זענען זיבעציג און אונז זעמער נאר איין פאלק. איז זעהן מיר דאך אונז אויס די שוואכע, הייסט מען אונז אזוי ווי א נקבה, אזוי ווערט געברענגט אין ירמיה קפיטל ל', יעצט אין משכן איז געווען א מנורה פון זיבן, די גמרא זאגט אויכעט אז ווי דוד המלך איז געגאנגען איז ער געגאנגען מיט די מנורה, ס'האט געהאט דעם שם הוויה און ס'האט געהאט די זיבן, ממילא אז ס'האט געהאט די זיבן האט עס איינגענומען די זיבן פעלקער. אזוי ווי כ'האב ענק שוין געזאגט אז דאס איז געווען דער יסוד פון די משפחה, די זיבן אומות, הכנעני, חיטי, אמורי און אזוי ווייטער. יעצט ווען שלמה המלך האט געבויעט דעם בית המקדש שטייט אין מלכים אז ער האט געבויעט צען מנורות פון זיבן, ווייל שלמה המלך האט שוין געהאלטן ביי די בחינה אז נישט נאר מ'האט איינגענומען ארץ ישראל נאר ער האט שוין איינגענומען אלע פעלקער. יעצט, דאס וואס אונז צינדן מיר אן חנוכה אכט, דאס איז אז אונז זעמיר שוין ממשיך פונעם אכטן ויהי ביום השמיני וואס וועט שוין זיין נאכדעם וואס מ'האט איינגענומען די זיבן אומות מיט די זיבעציג אומות, און דאס איז אזוי גרויס און הייליג אז אין דעם זכות וואס אונז צינדן מיר דאס וועט מען אונז קענען ביישטיין די אלע פעלקער. יעצט, דא שטייט אז מ'זאל מאכן די מנורה, און יעדע פרוי דארף וויסן אז ווען זי גייט צינדן די מנורה יעדן שבת, טוט זי די זעלבע, זי נעמט איין די זיבן אומות, זי העלפט אייננעמען די זיבן אומות ברוחניות, ווייל אונז געפינען מיר ביים בנין פונעם משכן שטייט דא אזוי אז ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי טאר מען נישט מאכן קיין מלאכה, זאלסטו נישט מיינען אז וויבאלד ס'איז אזוי הייליג דער בויען דער בית המקדש מעג מען מחלל שבת זיין, לאזט דאך די תורה הערן, ניין אז שבת איז עס נישט דוחה, פארוואס? ווייל. דער גאנצער ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם איז געמאכט אז אידן זאלן נאכקוקן וויאזוי מען זאל זיך אויפפירן דורך דעם וואס מען האט געבויעט א משכן, און שבת איז אזוי הייליג אז אפילו פאר ס'איז געגעבן געווארן דער משכן, און אפילו נאכדעם ווען דער משכן און דער בית המקדש וועט נעבעך חרוב ווערן אין אונזער מורא'דיגע גלות, דער שבת האלט אונז די גאנצע צייט אזוי ווי ווען דער משכן איז געווען אויף די וועלט. און וועגן דעם איז שבת איז שטערקער פון בויען די משכן. יעצט, איינע פון די זאכן איז געווען די לעכט. פרויען צינדן לעכט אז זיי האבן נישט געמאכט דעם עגל. די משכן האט מען דאך ערשט אונז געגעבן נאכדעם מכפר צו זיין אויף מעשה העגל, ווייל די פרשה זענען נישט יעדע זאך אויפן פלאץ אזוי ווי ס'איז געשען. איך האב ענק שוין אמאל געזאגט וויאזוי ס'איז געגאנגען. ס'איז געגאנגען אזוי.

חודש, קומט אויס אז דער עגל וואס דאס איז געווען שבעה עשר בתמוז ביז מוצאי יום כיפור, איז משה רבינו האט אונז נישט געגעבן נאך די גאנצע זאך פון בויען די בית המקדש, נאכדעם איז מען געגאנגען און מ'האט אנגעהויבן צו בויען דעם בית המקדש, מ'האט עס געבויעט אין די ווינטער חדשים ביז ראש חודש ניסן האט מען עס אויפגעשטעלט, קומט יעצט אויס לויט דעם אז דער גאנצער משכן איז געווען א תיקון פארן עגל, פארן עגל איז נישט געווען קיין משכן, יעצט די פרויען. האבן נישט געזינדיגט מיטן עגל, זיי האבן נישט געוואלט געבן גארנישט צום עגל, סא זיי זענען די וואס מען האט זיי געגעבן די מצוה פון נר שבת. די מנורה לייכט אריין אין די מענער אויכעט וואס האבן יא נעבעך געזינדיגט מיטן עגל, און ס'לייכט אריין אין גאנץ כלל ישראל, און וועגן דעם צינדט מען עס דווקא ערב שבת, ווייל שבת טאר מען דאך נישט צינדן, אבער ערב שבת איז מרומז, יעצט קומט מען אריין אין דעם. מין מצב ווי ס'וואלט געדארפט זיין א משכן אדער א בית המקדש און ס'איז נישט דא, און די שבת לעכט מיטן שבת זענען אזוי הייליג אז ס'קען אלעס אפוואשן, און וועגן דעם האט דער אייבערשטער געהייסן מ'זאל בויען א משכן, מ'האט געגעבן שקלים, ס'ווערט געברענגט אין די ספרים, זה יתנו כל העובר על הפקודים, דאס מיינט מען אפילו חס ושלום איינער האט עובר געווען אלע פקודים, ער האט עובר געווען אויף אלע כריתות און מיתות בית דין, אפילו אויף אלע עבירות וואס האט צו טון מיט. קעגן שמירת הברית, דאס הייסט עובר על הפקודים, דאס מאכט טונקל א מענטש'ס אויגן אז ער זעט שוין נישט מצות און מעשים טובים ווי עס דארף צו זיין, און ער איז שוין אריבער געגאנגען, ער ווייסט שוין אינגאנצן נישט אז ס'איז דא תריג מצוות וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון אונז און זיבן מצוות דרבנן. דעסוועגן דאך מיט דעם פייער וואס די פרוי צינדט אין שטוב, און דער מאן דארף אנגרייטן די לעכט, און ער דארף דארט זיצן, ער דארף זיך מתבונן זיין, פון מיט דעם קען מען צו צוברעכן אלע גדרים וואס מען האט נעבעך געמאכט מיט די קליפה און צוריק ברענגען אלעס צום שורש. און וועגן דעם האט מען געמאכט דא אז ס'זאל זיין א שבת שקלים, מען זאל זיך אנהייבן מתבונן צו זיין אז מען בויעט א בית המקדש, היינט איז דאך נישט דא קיין שקלים צו געבן פארן בית המקדש, בויעט מען זיין אייגן הויז, מען זאגט רבונו של עולם איך וויל תשובה טון, איך וויל אנהייבן ניי. און אז ער העט אנהייבן ניי, סיי ער העט אנהייבן דאווענען און לערנען און מצוות און מעשים טובים, דעמאלטס העט ער דער אייבערשטער העט אים העלפן אז ער העט זיך קענען האלטן, עמלק'ן שטייט אשר קרך האט דיך קאלט געמאכט, עס דרש'נט דער מדרש אז ער האט געווארפן די מילות כלפי מעלה, וואס האט ער געוואלט מיט דעם ווארפן די מילות כלפי מעלה? אסאך בחינות איז דא, אבער מען קען זאגן א בחינה, ער האט געוואלט זאגן פאר די אידן עטס קענטס נישט תשובה טון, עטס האטס דאך געזינדיגט, אז מען האט געזינדיגט מיטן אות ברית קודש ביסטו פינישט, קוק ווי הארב דאס איז. איז במילא האט ער אריינגעברענגט אין כלל ישראל א עצבות און א מרה שחורה, און דאס איז געווען דער גרעסטער פגם נאך גרעסער ווי די פגם פונעם זינד, יעצט אז מען וויל זיך אויסדרייען צום אייבערשטן דארף מען זאגן רבונו של עולם איך וויל תשובה טון, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אז מען זאל זיך קענען מחדש זיין דאס הארץ, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אז מען זאל קענען מחדש זיין זיך מיט אפר פרה, מיט די שבתים וואס מען רעדט פון די אלע זאכן, און דער אייבערשטער האט עס אונז געגעבן מיט דעם וואס מען זאגט תמחה זכר עמלק, ממילא קען מען צוריקקומען צו אידישקייט אויפן העכסטן מדריגה אן דעם וואס מען זאל חלילה דארפן דורכגיין כריתות און מיתות בית דין ממש. מען קען זאגן דאס אויך די זאך שטייט אין מדרש רבה אין תנחומא, פרשת כי תשא, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, מכשאני מת, אין אני נזכר, קיינער וועט מיך נישט געדענקען, משה רבינו האט נישט געוואלט מען זאל אים געדענקען, געוואלט מען זאל געדענקען תורת משה, און לענינינו איז דאס זייער גוט, פארוואס וועט מען נישט געדענקען, ווייל אויב מ'איז חטא א פגם הברית, נו, ווערט דאך אלעס קאלט אשר קרך, השיב לו הקדוש ברוך הוא כשם, אזוי ווי, דער אייבערשטער האט אים גענפערט, אזוי ווי דו שטייסט יעצט. שעומד וזוקף את ראשן. דו הייבסט אויף זייער קאפ. ואתה נותן להם פרשת שקלים כך בכל שנה ושנה כאילו אתה עומד וזוקף את ראשן. דו הייבסט אויף זייער קאפ. יעצט וואס הייסט. דו הייבסט אויף זייער קאפ. איז זייער פשוט. דער מענטש קוקט א גאנץ יאר וואס ער האט געזינדיגט ס'איז דורך א שובבים און מ'וויל אנהייבן תשובה צו טון און מ'ווערט אביסל צוגעלייגט ווייל דאס איז דאך די קליפת עמלק אז מ'זאל אשר קרך דיך מאכן קאלט דיפרעסט מיט אלעם. איז זאגט ער משה רבינו אין עס איז דא שקלים ס'איז דא די ד' פרשיות, דער הייליגער קאזשניצער מגיד האט זיך אזוי געפרייט צו די ד' פרשיות, ער האט געזאגט ווייל דא זעהט מען זיך מיטן אייבערשטן אליינס וואס איז כנגד די י' ק' ו' ק', ס'הייסט עס די ד' פרשיות, איז וואס מיינט אין אמת וואלט געדארפט זיין שאתה עומד וזוקף את ראשך, וואס עפעס את ראשן, זייער קאפ, נאר יעדער איז געפאלן אין א דיפרעשן נאך אזא שובבים, מען פאלט אראפ, אוי וואו בין איך, וואס האב איך געטוהן, מה אני, מה חיי. אבער אז מען זעהט אז סקומט אזא שקלים, דער אייבערשטער זאגט מען קען בויען א בית המקדש און תשובה טוהן אפילו אויפן עגל, דאס איז דאך אויך פון די גרעסטע עבירות, די שלש חמורות, עבודה זרה, און דער אייבערשטער זאגט פאר די אידן ושכנתי בתוכם איך וועל אין יעדן רוען, דארפסט דיך נישט זארגן, ביסט נישט פארלוירן, הייבט זיך יעדער אויף דעם קאפ, אה, כ'האב נאך א טשענס, און דאס. איז די סדרות פון די פאר וואכן, און אין דעם זיך איז וואס ערליכע טעכטער און אידישע טעכטער וועלן צינדן ערליך די נר שבת, און די מענער וועלן עס צוקוקן און זיך מתבונן זיין אז דער שבת איז העכער פון בנין בית המקדש, און דער בנין בית המקדש איז די העכסטע זאך אז מען זאל קענען תשובה טון אפילו אויף עבודה זרה. און ס'גייט נאך אזוי ווייט מער, אז נישט נאר מ'קען תשובה טוהן, נאר דער אייבערשטער זאגט דורך דעם וואס דו טוסט תשובה, ושכנתי בתוכם, איך וויל מיט דיר רוען, איך וויל גאר זיין מיט דיר אינאיינעם. נישט אה, ביסט א בעל תשובה, כ'על שטיין פון דיינע ד' אמות ווייט, ניין ניין, בתוכם בתוך כל אחד ואחד. דאס דארף מען זיך נעמען אביסל צום הארצן וואס מ'זאל טוהן. יעצט די וואך קומט חודש אדר, באחד באדר זאגט די גמרא משמיעין על השקלים, יעצט פרעגן זיי אלע פארוואס עפעס משמיעין על השקלים, נישט מכריזין על השקלים? איז דא אין דעם אסאך אסאך בחינות. יעצט די רבינו בחיי מיטן אלשיך הקדוש זענען מסביר אז קיין שום מענטש איז דאך נישט א מענטש אליינס גאנץ מוז זיין נאר ער קען נאר זיין גאנץ ווען ער באהעפט זיך מיט א חבר און אינאיינעם ווערט עס א גאנצע זאך איז במילא זאגן די ספרים אז די טייטש איז משמיעין על השקלים נישט מכריזין אז מ'זאל ברענגען משמיעין הייסט לשון צו באהעפטן, צאמצושטעלן אינאיינעם כלל ישראל, אזוי ווי ס'שטייט. וישמע שאול, ער האט צאמגענומען כלל ישראל, און דאס איז דער עיקר וואס דער גאנצער שבת שקלים איז און דער גאנצער חודש אדר משמיעין על השקלים. יעצט, אז מען נעמט זיך צוזאם און יעדע צוויי מאכן איינס, ווערט א גרויסע ישועה, ווייל ס'ווערט געברענגט אזוי, די גאנצע נס פון פורים איז געקומען, ווייל ס'איז געווען אחדות. אין די מגילה שטייט אז המן האט געזאגט ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך. יעדער איז א יש פאר זיך, יעדער האלט זיך א עקסטערע פירוד, יעדער האט א פירוד לבבות, ממילא וועסטו קענען זיי אומברענגען. יעצט ווען אסתר האט דעיס געהערט האט זי גראד געזאגט פאר מרדכי'ן הער אויס גיי שוין און זאמל צאם לך כנוס את כל היהודים זאלסטו צוזאמען נעמען אז אלע זאלן האבן איין הארץ צווישן זיך, און זי האט זיי געזאגט וצומו עלי אז אלע פאסטונגען זאלן זיין וועגן מיינעטוועגן, אזוי ווי די גמרא זאגט אין מסכת בבא קמא דף נ ע ב אז המתפלל בעד חברו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה, און וואס האט זי מיט דעם געטון אז זיי האבן געמאכט א אחדות, א ליבשאפט און א ברידערליכשאפט צווישן כלל ישראל. יעצט אונז האמיר אסאך צו רעדן וועגן דעם ענין, נאר איך וויל נישט מאריך זיין צופיל ווייל איך וויל דאך צוקומען צו די פעדאפיילס, אבער אונז האמיר זייער אסאך צו פארעכטן וועגן דעם ענין. איז דא אזא פירוד לבבות, ס'איז אנבעליוועבל און על לא דבר. שוין, יעצט לאמיר צוקומען אביסל צו די פעדאפיילס. כ'וויל מעורר זיין א זאך וואס כ'האב שוין לאנג גערעדט, כ'וויל עס צוריק ערפרישן און ערוועקן, אבער כ'וועל עס מאכן זייער בקיצור, ווייל די רוב עולם וואס ס'האלט מיט, האט עס שוין געהערט, און ס'פעלט נישט אויס, נישט דאס איז די מכוון, די מכוון איז וואס ס'ארויסגעקומען. יעצט, איך האב ענק פארציילט אז ס'איז געווען איינער. וואס האט מיך גערופן אז איך זאל קומען מאכן א מקווה אין אוסטראליע, ס'דא צוויי גרויסע אידישע שטעט מעלבורן און סידני, ער האט מיך גערופן אויף סידני, אין מעלבורן וואוינט דארטן דער בעק זאל נעמען פאר אלע אידישע קרענק שוין אן ענק, א חזר וואס האט אראפגעצויגן די קינדער די הויזן צו באקוקן צו זיי האבן שתי שערות, און איינער איז געווארן אזוי אפסעט פון דעם אז ער איז אוועק פון אידישע וועג, איך האב געטראפן עפעס אן אקאונטענט אין אוסטראליע, הי קודנט בעליוו. וואסערע חזירים ס'איז דא, כ'מיין ס'איז דא הלכות אויף דעם, מ'נעמט אויף די חזקה אויב ער האט א זקן העליון, ער האט א בארד הייסט ער שוין א גדול, און ס'איז אפילו דא תשובות אין געוויסע אחרונים אז אפילו ווען מ'האט נישט מברר געווען כאטשיג ס'איז א דאורייתא איז אויך נישט געפערליך, מ'קען זיך פארלאזן אויף אסאך אנדערע חזקות אז ער לייגט תפילין וכדומה, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג יעצט, נישט דאס וויל איך ארויסברענגען. קיצור איינער איז געגאנגען און ער האט מיך געזוכט און ער האט מיך גערופן און ער האט געוואלט איך זאל אים מאכן דארט א מקווה, איך בין דארט אראפגעקומען פארוואס נישט און אלעס איז געווען פיין, נאכדעם ווען איך האב גענדיגט צו מאכן די מקווה האט ער מיר געהייסן איך זאל ארויפגיין אויפן ארון קודש און ער האט געוואלט אז איך זאל זאגן א דרשה. פאר די מענטש. יעצט זיין כוונה איז געווען אז איך זאל זאגן א דרשה וועגן מקוואות וכדומה, נאר איך האב עס נישט געהאלטן ביים טוהן, איך האב איהם געזאגט גראד לכתחילה, איך האב מיך אויפגעשטעלט, איך האב נישט געזאגט גארנישט, איך האב מיך גענומען רעדן אזוי ווי עס דארף צו זיין, וואס ס'גייט פאר מיט פעדאפיילס. און ס'איז געווען דארטן איינער פון די רבנים, ער הייסט אברהם גליק, און דער אברהם גליק האט זיך גענומען שרייען אזוי זייער מיעס מיטן אחוריים להיכל השם ער האט עס ארויסגעזאגט גראב, זיצט שטעלסטו דיך אויף און די רעדסט מנוולות אין א בית מדרש אין א מקום קדוש? למעשה איך האב מיך אויסגעלאכט און איך בין ווייטער אנגעגאנגען איך האב אלעס געזאגט, כ'האב ענק שוין געזאגט, נאכדעם איז צוגעקומען א פרוי הויך געפרעגט, איך נעם קער פון אלע חבד שלוחים וואס זיי שיקן דא בחורים מיט קינדער, און האו עם איי טו נאו ווער ס'איז א פעדאפייל און ווער נישט, האב איך געזאגט ס'איז זייער שווער צו וויסן אבער איך קען דיר געבן די נאמבער פון די פעדאפייל דא אין אמעריקע, קענסט אריינשרייבן א בריוו און טאמער ס'איז באמת א באוויסטער פעדאפייל עסטו עס געוואויר ווערן. שוין, איז למעשה האט זי מיר דעמאלטס געזאגט. אז זי געוואויר געווארן אויף צ. כ'האב זיי געזאגט בעט פון יעדן די דרייווער לייסענס מיט א פיקטשער איי די. אויף צוויי איז זי געוואויר געווארן אז זיי זענען פעדעפיילס אז זיי פארן זומער זענען זיי ווען דא ביי אונז איז זומער איז דארט ווינטער פארן זיי זומער דא און ווינטער פארן זיי דארט זיי האבן חי עניוועי. עס איז געווען א גרויסע סוקסעס און א גרויסער אויפטו. און דארט איז דא גוטניק שוואגער. זעה איך דארטן א רב א פוסק, ער האט מיך גענומען צו די אלטע מקווה, און ער איז אזוי צופרידן געווען פון מיין גאנצן צוגאנג צו א מקווה, און ער האט מיר באדאנקט, און האט מיר אנגעשיקט א בריוו צו באדאנקען, ער איז געווען אויסערגעווענטליך מיט מיר. למעשה וועגן די פעדאפייל סיטועשאן איז ער אויך געווען מיט מיר, ער האט געשריגן קולות, מען דארף ארויסווארפן די אלע חברה יעצט, ס'האט זיך געטון א גרויסע מחלוקת די גאנצע צייט דארטן, אין בית מדרש אין חבד האט מען מיר נאכגעשריגן אויך דארט איז דא א כולל, ס'איז געווען א מחיה. יעצט חבד האט געהאלטן די גאנצע צייט אז מ'טאר נישט ארויסגעבן, ס'איז נישט ריכטיג, די גאנצע חבד דארטן אין אוסטראליע איז געווארן געגרינדעט ביי ראביי גראנער, ראביי גראנער איז דער ברודער פונעם רעבינס סעקרעטאר דא ראביי גראנער, ער האט גע ער איז געווען דער וואס האט אלץ פארשוויגן. ס'איז אלעס געגאנגען אויף זיין בארד ווי מען זאגט, און ממילא איז געווען אסאך רבנים וואס האבן נישט געוואלט טוישן, נאך יעצט איז דא דארטן א רב אין ליבאוויטש ער הייסט דזשעימס קענארד ער איז געווען דער עקזעקיוטיוו מעמבער אויף די ראביניקעל קאונסיל אוו וויקטאריע, RCV, און ער איז געווען די פרינציפעל פון די גרעסטע סקול אין מעלבארן אוסטרעליע. ער האט אין אקטאבער טווענטי טערטין ווען איך האב דארט אנגעדרייט האט ער גע'אישו'ט אז מען דארף רעז. די אלע חבד שליחים און די אלע וואס זענען געווען אינוואלווד און די אלע וואס האבן געוויסט מוזן רעזיגנירן. דעמאלטס איז געווען איינער דעיוויד סיפרוס וואס מען האט אים געטראפן אז ער איז געווען גילטי. ס'האט זיך אנגעהאלטן די גאנצע קאורטס און ס'איז געווען מיימינים מיט משמאילים. דער מעני וועקס, דער וואס ער פירט היינט די גאנצע ארגענעזעישן. ער, איך האָב אים אַהערגענומען, איך האָב אים געזאָגט, זײַ דו אַ נאָרמאַל ייִנגל, לאָז נישט אַז דער חזר זאָל דיך האָנטן אַ גאַנץ לעבן, און דער סוף איז געװען אַז ער האָט זיך צוגעשטעלט צוריק אַ ביסל צו ייִדישקײט און מע האָט געאַרבעט דאָרט, איך האָב זײ געזאָגט מע מוז גײן צו דער רעגירונג, מע האָט געאַרבעט און די רעגירונג האָט עפּעס געגעבן אַ האַלב מיליאָן דאָלער פֿאַר טשײלד סעיפֿטי און זײ האָבן אָנגעהױבן צו רודפֿן די אַלע װאָס זײ טוען די אַלע חזרײַען קעגן די קינדער. יעצט, חבד האט עס נישט געוואלט נעמען מיט צוגעמאכטע הענט, זיי האבן נאך אלץ געהאלטן אין איין זאגן אז מען זאל גיין צו די רבנים און מען זאל נישט ריפארטן פאר די רעגירונג סעקשועל אביוז. מעני וועקס האט מיר געזאגט ער מא ער האט גרויסע פראבלעמען ווייל מען קומט נישט אן אין ערגעץ, זאג איך אים מעני ליסן, סינס ס'העט נישט איבער ס איטס נאט גאנע טשעינדזש אין וואן דעי, געב עס צייט. בקיצור זיי זענען געגאנגען, זיי האבן גענומען מעני וועקס'נס טאטן, ער הייסט צפניה וועקס, זיי האבן אים ארויסגעווארפן פון חבד, זיי האבן אים נישט געלאזט וואוינען אין די אידישע קאמיוניטי איז ער געגאנגען ער האט זיך אפגעשניטן די בארד און ער איז געגאנגען אין א אנדערע קאמיוניטי און ער האט געוואלט פארקויפן זיין הויז מען האט געמאכט זיכער אז קיינער וועט עס נישט אפקויפן אזוי ווי די רשעים טוען דא אויכעט עס איז די סעים טיפיקעל וועי אף דואינג טינגס און דער סוף איז געווען אז דער אייבישטער האט געהאלפן די גאווערמענט האט געעפענט א קאמיטי פאר טשיילד סעיפטי

ער איז געווען מיין גרעסטער שונא, ער האט זיך, ער האט צאמגערעדט אויף מיר, און ער האט מיך פרובירט צו רודף'ן, צופיל רודף'ן קען ער מיך נישט ווייל איך בין נישט איינגעשטעלט ביי זיי, עניוועי, און ער האט געמאכט פון מיר כל המיני לצי לצנות, נאך א מזל אז דער רב וואס האט מיך גערופן פאר די מקווה האט געזען אז איך פארשטיי צו א מקווה, האט ער מיך נישט ארויסגעווארפן, ווייל דער סדר איז דאך מ'זאגט ער קען נישט מקוואות אויך נישט, און ער אהער מיט אהין. עניוועי, איז געשען יעצט אזא מין זאך, מען האט דעם ראביי, דעם יוסף פעלדמאן, ארויפגעשטעלט אויפן סטענד, קודם האט מען ארויפגעשטעלט מעני וואקס, מען האט ארויפגעשטעלט זיין טאטן, יעצט האט מען אנגעהויבן צו רופן די לעבאוויטשע רבנים, מ'זאל גיין רופן דרײַצן רבנים, איז דער ערשטער געווען יוסף פעלדמאן, און די קאמישן האט אים געפרעגט, איך וויל דיך פרעגן עפעס, האסטו געוואוסט וואס ס'גייט פאר אז מען מאלעסטעד קינדער, מען טאטשט קינדער אין זייער פרייוועט פלעיסעס, מען מאכט משכב זכר, מ'האט אלעס ארויסגעספעלט, הערט א מעשה, האט ער געענטפערט, דאס אז מ'האט געשטופט אין קינדער האט ער געוואוסט, דאס אלעס איז אקעי, זאגט ער, איך האב נאר נישט געוואוסט אז ס'איז ראנג אז אן אדאלט זאל טאטשן קינדער'ס דזשענעטעלס, איר הערט וואס דא טוט זיך? איך וויל אייך זאגן, איר הערט, דער מענטש האט געשטעלט די גאנצע מערכה אויפן פלאץ. אבער ביז יעצט, איך געדענק דאך ס'איז געווען אסאך פעיזעס צו די מערכה, ס'איז געווען א פעיז אזוי, א פעיז אזוי, ס'איז געווען פעיזעס, קודם האט מען געזאגט ס'געשעהט נישט, נאכדעם האט מען געזאגט נחום ראזנבערג האט שיקסעס אין אוקריינע, בה, מ'האט געזאגט וואס מ'האט געוואלט, איך מיין וועם שטערט עס דען צו זאגן שוין אבער מ'האט געזאגט און נחום ראזנבערג א הער ווער ארבעט פאר נחום, פיין, זיי האבן געמיינט אז דאס וועט מאכן אז ברוך מרדכי האט געמעגט שטופן די קינדער אין ווי מ'טאר נישט, נאר עניוועי ס'האט זיי נישט געהאלפן. איך האב אבער געטענה'ט אז די גאנצע סעקשועל אביוז קומט ווייל מען לערנט נישט מיט קינדער ענד האו אר דעי טו נאו. איז געגאנגען דער גרויסער באק, דער לעבאוויטשער באק, יוסף פעלדמאן, ער האט עס געזאגט אין א בעפאר א קאמיטי וואס די גאווערמענט האט געשטעלט, און ער האט אנגעהויבן צו רעדן אזא שפראך וואס ס'איז אנבעליוועבל, ער זאגט איך האב נישט געוויסט אז מען טאר נישט טאטשן קינדער, ס'איז דאס אן איסור? יעצט לאמיר עס אביסל צוצעלייגן. קודם כל מיט דעם וואס ער האט דאס געטון האט ער געמאכט חוזק פון זיך, פון די תורה, פון די רבנות. און זיי האבן טאקע געשריגן דאס. ס'איז דא די פעיפערס אין קאורט, זיי האבן געזאגט, איף יו אר א פרינציפעל ענד א ראביי ענד יו דידנט קנאו דעט, דעט מינס יו דאונט העוו עני קרעדענשעלס טו בי א פרינציפעל אר א ראביי. האבן זיי דערגאנגען אז די גאנצע רבנות איז איין שטיק בלאף, אדער דער טאטע שטארבט, אזוי ווי יעצט ברוך השם איך מוז אינמיטן איבערהאקן ס'אריינגעקומען א בשורה טובה אונז טוען מיר קרוינען חיים האלפערן דעם נואף דעם חזיר זיין טאטע איז געשטארבן ער איז געווען א גרויסער ערליכער איד און אן אלטער באק אבער ער האט געבעקט א חזיר ער האט געבעקט זיין זון עס איז נאך געקומען דעם בעלזער רבינ'ס מחותן דער פון קוואראטע אים אויך בעקן ער זאגט ווער ס'וועט רעדן אויף מיין שוואגער מיינע זיידעס וועלן זיך נוקם זיין. כאכאכ וואט א דזשאוק, עניוועי, סאו אונז וועלן מיר אים געבן א הארציג מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. יחי אדונינו מורינו ורבינו, צדיק דורינו, ביסט גארנישט ארגער פון אנדערע רעבעס פונעם דור, און אין דיין שול אז ס'עט זיין אלע חזירים דארט, נישט וואס ס'איז א דזשאסטיפייד, דעמאלטס האבן כאטש די אנדערע שולן נישט דארפן האבן חזירים, אונז האמער דא אין ניו יארק אויכעט ס'הייסט חברה שמחת תורה, מ'זיצט דארטן.

פארשטיי דאס נישט. און וואס עס שטייט נישט אז דער מבול איז געקומען ווייל מען האט מוציא זרעם געווען על הארץ, שטייט נישט אז ער ואונן זענען געשטארבן ווייל זיי זענען געווען דש בפנים וזורה בחוץ. זיי האבן געמאכט הוצאת זרע בחוץ, עס שטייט דאך די אלע זאכן. איז דו האסט נישט געוויסט הייסט אז מען טאר נישט אנרירן יענעמס דזשעניטעלס? יענעמס אבר? יענעמס אחור? איי דאונט בעליוו דיס. ער האט געמאכט אזא דזשאב אויף זאג איך ס'איז געווען מענטשן האבן געטענה'ט נחום, מאכסט דאך א גרויסע חילול השם גייסט צו די גויאישע צייטונגען הערסט וואס ער האט געזאגט איז געווען די גרעסטע חילול השם וואס איז נאר געקענט זיין. דאס איז איין חלק, זיי האבן געזאגט דו ביסט דאך נישט קיין רב דעמאלטס, און זיי האבן אנגעהויבן צו זען אז אונזערע רבי'ס זענען גארנישט ווערד, זיי אדער זענען זיי בירושה רבי'ס אדער האבן זיי אסאך געלט און זיי עפענען זיך א שול. די צווייטע זאך האבן זיי געזען. אז נישט נאר ער איז נישט קיין רב, ער איז אינגאנצן קיין מענטש נישט, איז לית דין בר נש, ער איז נישט קיין מענטש, יעדער גוי וועט וויסן, אפילו דער גרעסטער פעדאפייל ווייסט, ער מאכט א מיסטעיק מיט דעם, ער האט אדער א טענה, אדער אז מ'וועט אים נישט כאפן, אדער ער קען זיך נישט איינהאלטן, וואטעווער די סטארי מעי בי, אבער זאגן אפן איך האב נישט געוויסט אז מ'טאר נישט טאטשן א קינד'ס דזשעניטעלס? אזאנס צו זאגן אין א סטעיטמענט? איך בין געזעסן לא עלינו שבעה פאריגע וואך ווען ער האט עס געזאגט נאר כ'האב נישט געקענט רעגירן דערויף, כ'מיין איך האב געקאלט דארט אריין צו די קאמישן, אוי דאס יא, דאס דארף מען טון אפילו אינמיטן שבעה, אבער כ'האב נישט געקענט רעגירן אויפן האטליין מסביר זיין פארן עולם אין וואסערא וועלט אונז לעבן מיר, ס'איז דאך שוין ממש אנבעליוועבל.

און ס'איז נישט דא קיין שום טעם פארוואס דו זאלסט עס זאגן ווייל דיר גייט עס נישט העלפן. און דאס האבן מיר אונז גענומען, מ'האמיר צוזאמגעשטעלט די פעיפער ווארק, און מיט דעם גייען מיר אונז יעצט פייטן אין אמעריקע. דו ווילסט וויסן וואסערע לאו סקאמבעגס רבנים זענען? זיי ווייסן נישט אז מ'טאר נישט טאטשן א קינד'ס פרייוועט פלעצער. ווייל פונקט ווי דער רב פון אוסטראליע ווייסט נישט, ווייסט דאך נישט דער רב פון אמעריקע אויך נישט. ווייל אז יענער ווייסט נישט ווייסט עס ער אויך נישט, און דאס איז געווען ביי אונז כמוצא שלל רב, מ'האמיר געווינען אן אוצר, ווייל דאס וואס זיי האבן געטענה'ט די גאנצע צייט ס'געשעהט נישט האמיר ברוך השם שוין געשטעלט אויפן פלאץ ס'געשעהט יא, זענען זיי געקומען מיט אנדערע פארשידענע טענות אז דו מאכסט א חילול השם, צו נישט אזוי דארף מען עס מאכן, צו מ'דארף גיין נאר צו די פאליס און נישט איינזעצן, אלע משוגענע זאכן האמיר אלעס געוויזן ס'טויג נישט, מ'האט ברוך מרדכי'ן ארויסגעלאזט אויף בעיל, מען האט דעם רויטן דאסקאלאוויטש ארויסגעלאזט אויף בעיל, און בשעת זיין אויף בעיל האבן זיי נאכגעלאפן קינדער. סאו וואס וויל מען זיך נאריש מאכן? אה, ס'שאדט נישט פאר די קינדער, זיי זאגן נאר ס'ליגנט, מ'האט אלעס אויסגעטרעטן, ס'איז ליידער אמת. געבליבן נאר נאך איין זאך, ווי זענען די רבנים? יעדער שרייט דאך ווי זענען די רבנים? די רבנים ווייסן נישט! שטעל דיר פאר ער טעסטיפייט אין פראנט פון א ספעשל קאמישאן וואס דאס וועט. די גאנצע זאך שטעלן אויפן פלאץ, און דאס וועט מען לערנען פאר די נעקסטע ווי לאנג די וועלט וועט שטיין וועט מען לערנען אז די רבנים האבן געזאגט זיי האבן נישט געוויסט אז ס'איז א פראבלעם ווען אן עלדער פערסאן טאטשט א קינד'ס דזשעניטעלס, א קינד'ס ערווה, א קינד'ס אות ברית קודש, א קינד'ס אחור, און אז מ'שטופט אריין אין דעם. ער האט דאס נישט געוויסט אז דאס איז א פראבלעם, ס'איז אנבעליוועבל רבותי, איך בעט ענק אלע רבנים, זעצט ענק צוזאם, מאכטס אן אסיפה און זאגטס אבל אשמים אנחנו, ע ע ע, זאגטס אונז זעמער שולדיג, ווי ווער ראנג אלל דיס יערס, עטס וועט אסאך בעסער פארן. און עטס עטס מינימייזן דעם חילול השם, ווייל ביי יעדן ליגנט דארף מען באקן יעצט נאך א ליגנט און נאך א ליגנט און נאך א ליגנט, און יעצט הייב איך אן צו פארשטיין, העי, איך האב גערעדט צאם אויף אלע רבנים, זיי האבן ארויסגעגעבן בריוון אויף מיר, וועיט א מינוט, אפשר האבן זיי טאקע נישט געוואוסט, מאן יימר, אפשר אין א פריעריגן דור האט אויך נישט געלערנט מיט די קינדער צניעות אזוי ווי די היינטיגע, אפשר האבן טאקע די רבנים געמיינט מען מעג אנכאפן יענעמ'ס ערוה. כ'האב אמאל געפרעגט א רב וואס טייטש על חטא שחטאנו לפניך בתשומת יד, האט דער רב געזאגט וואס הייסט אז מ'כאפט אן ווי מ'טאר נישט, האב איך דאך געזען זיי ווייסן יא, גראדע נישט דאס איז דער טייטש, בתשומת יד איז אז מ'האט געטאטשט א משכון וואס מ'האט געהאלטן, ער האט פארשטאנען אז דאס מיינט אז מ'טאר נישט, נו אז ער האט פארשטאנען האבן זיי דאך יא עפעס געוואוסט. ס'קען זיין דא געווען עפעס א גאנצע מיסאנדערסטענדינג אין די גאנצע סוגיא. wow! איך הייב אן צו ווערן אינגאנצן א נייער מענטש. פשוט מען דארף איבערבעטן די רבנים זיי האבן נישט געוויסט ס'איז נישט זייער שולד ס'איז זייערע טאטעס און זייערע זיידעס שולד. יעצט כאפ איך פארוואס מען זאגט אבל אנחנו ואבותינו חטאנו. די פריעריגע דור האט נישט געוואוסט אז מ'טאר נישט, יעצט כאפ איך שוין די גאנצע מעשה מיטן בעלזער רב מיטן שווארצן לייביש, בעלזער רב האט אים געבעקט, דער מונקאטשער רב האט געוואוסט אז מ'טאר נישט אנכאפן א קינד'ס דזשעניטעלס, און דער בעלזער רב האט עס נישט געוואוסט, ס'איז דאך געווען צניעות דארט, מ'האט דאך נישט גערעדט פון וואס מ'טאר נישט. האט ער נישט געוויסט האט ער געבעקט דעם חזיר דעם שווארצן לייביש wow האט ער געשאסן אבער אזוי געקנאקט רבותי איך האב עס נישט ס'א שאד כ'האב עס געזען אינמיטן די שבעה איך האב אנגעהויבן אזוי כ'האב נישט געקענט איינהאלטן איך האב געמוזט ארויס גיין אין אן אנדערן צימער רבונו של עולם גייט א רב און ער זאגט אזא מין זאך. ער וויל ריינוואשן זיך? גייט ער פארשעמען כלל ישראל אויפן העכסטן דעגראד? יעדער גוי ווען ער איז א יאר און צוויי יאר אלט לערנט אים אויס די טאטע מיט די מאמע נאובאדי סופאוזד טו טאטש יור פרייוועט דזשענעטעלס און אלל אוו א סאדען זאגט א רב וואס ער איז אלט פופציג יאר פלאס קען זאגן ער האט נישט געוויסט? wow if that can happen. איך זאג ענק רבותי זעמער אויף צרות, נו וואס זאגט דער עולם נחום ראזענבערג האט געמאכט א חילול השם ער איז געגאנגען צו די צייטונגען נחום ראזענבערג האט געמאכט א חילול השם? נחום ראזענבערג? נחום ראזענבערג האט געזאגט ס'איז דא אידן וואס זיי שלאגן זיך אז מ'זאל נישט טאטשן טשילדרענס דזשענעטעלס און מ'זאל נישט טוהן משכב זכר, דאס האט נחום ראזענבערג געזאגט, און ער האט געזאגט ס'איז דא א סערטען פערסענטידזש פון אונז און מ'דארף זיי אויסראטן. אבער צו גיין זאגן אז א ראביי פופציג יאר פלאס ער האט נישט געוויסט, דו ווייסט וואס דאס מאכט אידישקייט אויסזעהן? איי דאנט וואנט טו טעל יו. און דאס גייט געשעהן דא אין ווילימסבורג אויך, עטס פארלאזט ענק נאך, עטס האטס טאמפסאן, עטס האטס געהאט טשארלס היינס, עטס זעהטס אונז פארן מיר גוט, ס'איז אלעס ארויסגעקומען, ס'פארט ווי א מזמר'ל, אונז פארלאנגען מיר יעצט פון די גאווערמענט אז אזוי ווי די רבנים ווייסן נישט אז מ'טאר נישט טאטשן יענעמ'ס דזשעניטעלס, פארלאנגען מיר יעצט דעם זעלבן קאמישן זאל אינוועסטיגעיטן אלעס וואס דא איז פארגעגאנגען, נישט טאמפסאן'ס אפיס, ער איז נישט גענוג שטארק צו דעם, ער פארשטייט נישט צו דעם, און ער ברויך האבן די סופארט פון די רבנים מען מאכט א קאמישן, אזוי האט מען געמאכט ביים מארלענד קאמישן, דער גאווערנאר קאומא האט עס דעסטרויט, יעצט גייט מען אים אהער נעמען, פארוואס? און דערווייל זעה איך אז שעלדאן סילווער וואס ער איז געווען איינער פון די עיקר וואס מ'האט געוואלט אינוועסטיגעיטן, אונז האמיר געטענה'ט ער האט צוגענומען געלט פון קינדער און מ'האט אים וועגן דעם געכאפט. נאכדעם איז שוין ארויסגעקומען אז ער האט געהאט א ברודער מיט א שותף אין מעטאדיסט האספיטעל, ער האט געדזשוינט עפעס א קאמפעני וואס זיי האבן דעמאלטס אינוועסטיגעיטעט אסבעסטאס, מ'האט געמאכט לאוסוטס. שרייבט ער דא די דעילי נוס אפאר טעג צוריק אז מענטשן וואס האבן בכלל נישט געהאט צו טוהן מיט אסבעסטאס האט מען געשיקט צום מעטאדיסט צו זיין ברודער דזשאוסעף און מען האט אנגעשריבן גאנצע דייגנאוזן און מען האט געמאכט מיליאנען. ס'הייסט דאס איז שוין ארויסגעקומען אויף אים? ס'איז אן אנבעליוועבל סטארי. אונז האמיר אלץ געשריגן אז אוהל געט א צעטל אז דו קומסט דא פאר מעדיקעישן און קענסט ארויסגיין קענסטו מאלעסטן קינדער. ס'געווען איינער. גודמאן, וואס מען האט אים געגעבן, די די טשארלס היינס אפיס האט אים געגעבן דעמאלטס צוויי יאר, אזוי ווי ס'געווען אינטערסטעיט האט אים די פעדערל גאווערמענט געגעבן אסאך יארן, און דער משוגענער איז נאך געגאנגען שרייען אז אזוי ווי ס'איז דא היינט א לאו מען קען חתונה האבן א זכר מיט א זכר האט ער געוואלט חתונה האבן מיט דעם זכר, פארשטייסט ער איז געווען פֿינף און צוואַנציק און דער זכר איז נאכנישט געווען קיין צוועלף האט ער געוואלט מיט אים חתונה האבן, און ער האט געשריגן אין קאורט איי לאוו אים איי לאוו אים, ער האט געמיינט ס'וועט אים העלפן, ס'האט אים אריינגעפירט גוט אין דר'ערד אריין. יעצט ער איז געווען שטעל דיר פאר א מדריך. אין אוהל, און יעצט איז ארויסגעקומען די גאנצע שטינק פון דעם אוהל, אלעס ארויסגעקומען דורך דעם וואס שעלדען סילווער האט גע'גנב'עט אפאר טאלער, אונז זעמיר געגאנגען פייטן מיט די גאווערמענט ווי די געלט האט מען עס שוין אינוועסטיגעיטעט אויף די אסבעסטאס און אויף אויל און אויף אלע שייגעצדיג וואס דער מענטש האט געטון, יעצט איז ער שוין אויס ספיקער אוו די האוז, האט זיך שוין געטוישט אביסל, און יעצט די נעקסטע, איך זאג ענק די נעקסטע קומט. דוב הייקינד, אם ירצה השם. שוין, יעצט צוריק צו דעם גרויסן ליבאוויטשער רב וואס ער האט געזאגט ער האט נישט געוואוסט אז צו טאטשן א קינד'ס דזשעניטאלס איז א עוולה, ער הייסט יוסף, ראביי יוסף פעלדמאן. יעצט האט ער ארויסגעגעבן א נייע זאך, מען דארף מאכן אז מען זאל געבן די פעדעפיילס א קלענערן סענטענס, ס'הייסט ווייל דער חזר, דער פעדעפייל גייט דאך אין שול ווי גארנישט וואלט געווען, ער ווייסט נישט וואס זיי האבן אנגעטון פאר די קינדער. בקיצור, און מען זאל זיי נישט געבן קיין צוואנציג יאר תפיסה, מען דארף מאכן אביסל גרינגער פאר זיי, וואס הייסט די רבנים ווילן זיך שוין בייגן אז מען מוז שוין טאקע זיי איינזעצן, אבער מען זאל אנהייבן צו מאכן אביסל רחמנות. יעצט ער אליינס, דער פעלדמאן האט געשריבן אינמיטן זומער אז מען זאל מאכן. אז מען זאל גיין נאר צו די רבנים, נישט צו די גוי'אישע אטאריטי. א שטיק צייט שפעטער האט ער אריינגעשריבן א בריוו צו די סידני דזשואיש גרופ אז מען זאל גיין ריפארטן אביוז. בקיצור, די קאמישן זעהט אז ער איז נישט נאר ער איז קאנפיוזד און צומישט, נאר ער איז א ליגנער פירסט קלעס. און זיי האבן אים געזאגט, מען קען דיר גארנישט טראסטן, דאס איז דאס איז געפערליך. דאס האבן זיי געמיינט די רבנים אז זיי האבן אלעס באהאלטן און די זעלבע טענה איך דאס גייט קומען דא ביי אונז אויכעט אונז זאמיר אויך האבן אזא קאמישען וואטש און סי אם ירצה השם און די אלע רבנים שטייען אויפן סטענד זיי וועלן האבן אסאך וואס צו ענטפערן פאר די גאווערמענט. יעצט איז דא נאך א זאך וואס ס'ווערט מער אינטערעסאנטער עז ווי גאו אלאנג, הערט וואס דא גייט פאר, אזוי ווי ער איז געקומען אנדער די ספאטלייט דער רבי יוסף פעלדמאן איז ארויסגעקומען יעצט א נייע מעשה. מיין ס'אן אלטע מעשה, זאג איך דאך ווער ס'האט אונז פיינט איז ווייל ער איז אדער א פעדעפייל אדער קריגט ער געלט פון פעדעפיילס ער זאל זיי בעקן. ס'איז ארויסגעקומען יעצט א מורא'דיגע זאך, הערט אויס וואס דא איז געשען. מ'האט געשיקט סיקרעט ריקארדינגס. עקסקלוסיוו וואס אונז האמער עס היינט, ס'איז דא א ער איז א פארהייראטער מענטש און ער האט צען קינדער, ווייל ער ווייסט דאך ער האט דאך נישט קיין טעלעוויזשען ביינאכט. האט ער דאך געווען ביזי מאכן קינדער, ס'איז זייער גוט, נאר נישט ווען ער איז א פעדאפייל, וועגן דעם רעד איך אזוי גראב אויף אים. בקיצור, איז געווען א יונג מיידל, א סינגל דזשואיש וואמען, און ער האט זי אויסגעבעטן אויף א דעיט, ער וויל מיט איר גיין, ער זעט אויס זייער שיין גראדע אויף די פיקטשערס, מיט א שיינע שווארצע בארד, האט ער געבעטן א מיידל ער וויל מיט איר אויסגיין פאר א דעיט, בקיצור, און זי האט אים ריפיוזד, נו, אז זי האט ריפיוזד דארף מען דאך איר געבן א מתנה, האט ער איר געשיקט א וואטש, א זייגער. דאס איז אזוי ווי אן אינגעידזשמענט, אן אינגעידזשמענט פרעזענט. און ער האט געקענט באשטיין צו שלאפן מיט די פרוי אויב זי וואלט עס ווען געוואלט, און ער האט געוואלט מיט איר אויסגיין אז זיי זאלן ספענדן טיים טוגעדער, אויב זי וויל נישט מיט ממש וואוינען. יעצט די זאך וואס איך פארצייל עה, ליובאוויטש חב"ד האט דעם גאנצן טעיפ ווייל די פרוי, ער האט איר געהאנטעד און זי האט נישט געוואלט מיט אים האבן צוטוהן, איז זי געגאנגען זי האט עס איבערגעגעבן פאר חב"ד און חב"ד האט עס קאווערד אפ. יעצט אזוי ווי יעצט ווייס איך נחום ראזענבערג איז דאך א ליגנער מיט די אלע מעשיות יא ער קען דאך די אלע זאכן איז לייג איך אייך יעצט ארויף א ריקארדינג פון דעם גאנצן טעיפ וואס חב"ד האט ווייל דאס מיידל געבט עס ארויס איין מינוט איך לייג עס ארויף צו עס הערן.

כ'האב געוואלט געבן פאר די רבנים עצות אז זיי זאלן זוכן עפעס א נייע זאך, א ליגנער, א מנוול, די אלע זאכן ארבעט נישט ווייל די עדות זענען זייער פעסט, און אויכעט ס'גייט זיין יעצט נאך אן ארעסט פון גאר א גרויסן רב, ס'גייט זיין ווארלד ווייד שאקינג, זוכטס עפעס א נייע זאך, אפשר בין איך א כ'ווייס וואס, געבטס עפעס אן אנדערע נאמען ווייל די דזשיפסי טאלק וואס האט געארבעט ביז יעצט ארבעט נישט. יעצט איז אזוי, פאריגע וואך. איז געווען פרשת יתרו, יתרו איז קבלת התורה, איז חב"ד אין מעלבורן האבן געגעבן פאר דעם אברהם גליק, כ'האב ענק געזאגט דאס איז דער ראביי וואס האט געשריגן אז מ'זאל נישט רעדן אחוריים להיכל השם, און ס'איז געווען אויף אים אלעגעישאנס אז ער האט אין בית מדרש געטוהן, נאכדעם האט די עדות האבן צוריקגעצויגן, איך ווייס נישט פונקטליך וואס דארט איז געווען אבער עפעס איז דארט געווען. זיי זאגן אז ער האט אין בית מדרש געמאכט משכב זכר מיט א בר מצוה אינגל, נו מ'האט זיך עס עפעס צוריק געצויגן, אבער דאס מיינט דאך גארנישט, עטס ווייסט דאך רבותי, מ'סטראשעט ציעט מען צוריק. נאכדעם איז דער ראביי פעלדמאן, דאס זענען צוויי חשובע רבנים פון חב"ד, איז איז האבן זיי ביידע באקומען עליות אין בית מדרש, שטעל דיר פאר נחום ראזענבערג זוכט נאך א שול וואו צו דאווענען, און זיי באקומען די שענסטע עליות אין בית מדרש, איינער האט באקומען די עשרת הדברות, און דער אנדערער האט באקומען אן אנדערע עליה. און די קאמישן הערט דאס אלעס אויס, אז אין חב"ד זענען זיי גאר ביידע וועלקאם און די שענסטע עליות. און אין בית מדרש האט זיך געטון א גאנצע נושא ונותן, האט מען געשריגן, די אלע זענען מוסרים!
זענען מוסרים! איי זיי זאגן מ'האט מיט זיי געטון משכב זכר, זענען מוסרים! פארשטייסט? ער טרינקט קהל מילך אדער גאלדען פלאו מילך אדער ער עסט מיעל מארט אדער שור הבר פלייש, האט עס א. מאכט עס א גאנצע שינוי צו מ'האט אים יא געטון מיט משכב זכור צו נישט, איטס א דזשאוק דיס האול דינג. יעצט, אזוי ווי אלן דערשאוויץ האט דאך שוין מודה געווען. ער האט מודה געווען אז ער האט געקריגן א מאסאזש, נאר ער טענה'ט אז ס'איז נישט געווען אנדער עידזש, און ער האט אויך געטענה'ט אז ער איז געווען אנגעטון מיט תחתונים מיט אונטערהויזן, וואט א דזשאוק. און ער שרייט אויכעט אז זיין ווייב מיט זיין טאכטער מיטן געווען איבעראל די גאנצע צייט, סאו אבוויעסלי האבן זיי דאס אויך צוגעקוקט. וואט א דזשאוק. צו גוט. די זעלבע האט ער יעצט אנגעהויבן אויך דער ראביי פעלדמאן וואס ער איז א קלאוז פרענד פון דניאל היימאן, איך האב שוין גערעדט וועגן אים אז מ'האט אים איינגעזעצט ווייל ער האט געטון מעשים מנוולות, האט ער געזאגט דער ראביי פעלדמאן פאר דעם היימאן, יא ער האט טאקע ער האט מורא געהאט מ'עט אים איינזעצן האט ער געשריגן ער האט געטון און ער האט געמיינט אז דאס איז די סיסטעם אזוי ווי אלן דערשעוויץ ער שרייט ער מיינט. אז מיט דעם וועט ער ארויסקריכן, דער סיסטעם ארבעט שוין נישט. יעצט איך וויל נאכאמאל מסביר זיין, סאטמאר קוקטס ענק פאר, ווייל ס'גייט אויך אזוי אויסזען, און אזוי גייט עס אויסזען וויזשניץ מיט די אלע וואס האלטן עס באהאלטן, איז דאס איז איטס דזשאסט א סלאו מאווינג וויהיקל באט איטס גאנע געט טו איט. ענדליך, אפאר טעג צוריק איז דא די קאונסיל אוו ארטאדאקס סינעגאגס אוו אסטרעליע, ס'הייסט COOSA, קוסא, זיי האבן ארויסגעגעבן א בריוו אז יוסף פעלדמאן איז ער מוז ריזיינען לאק סטאק ענד בערעל. שוין, נו, יוסף פעלדמאן לאכט זיך אויס, און ער האלט נאכנישט דערביי, ער ווארט מען זאל אים קודם אריינפירן אין תפיסה ווייל מען האלט אים, זיי די חברה האבן געלייגט אויף אים די לאבעס, באט עניוועי, דערווייל האלט ער נאכנישט דערביי. בפשטות ווייל ער איז א לאבאוויטשער, זיי פירן דאך זייער אייגענע ארגענעזעישאנס, זיי האבן גארנישט מיט די קאונסיל אוו סינעגאגס פון אוסטרעליע, עניוועי, לאכט ער זיך נאך דערווייל אויס. עניוועי, יעצט איז ארויסגעקומען א בריוו פון דעם רב, דער וואס האט מיר געהייסן איך זאל באקוקן זיין מקווה, און ער האט זייער געפאלן מיין צוגאנג, ער הייסט ראביי מרדכי גוטניק, ער איז א ברודער פון דעם גרויסן גוטניק דעם געוועזענעם צו נאך היינט אויך א ביליאנער, און זיי האבן ארויסגעשריבן זייער א שיינעם בריוו. איך וויל עס ארויף לייגן מערטשעם אויף מיין בלאג, און זיי שרייבן דא אז ווער ס'איז געווארן מאלעסטעד, ס'איז נישט קיין חילוק צו פון א רב צו פון א לעבאוויטשער צו פון וועם אימער, טשיילד אביוז מוז מען ריפארטן צו די פאליס. און דער ראביי גוטניק, מרדכי גוטניק, איז געווען מיין פרענד די גאנצע צייט, ער האט מיך געבעקט, ווען נישט וואלטן זיי מיך פון דארט אויך ארויסגעווארפן, ס'וואלט מיך געלייגט אין חרם, ס'וואלט מיך געשלאגן, סא דאס איז די ועד הרבנים. פון וויקטאריע, ער איז דער גרעסטער בעל מכשיר דארט און מיט אים טשעפענען זיי נישט, ער איז ער איז דעם גרויסן געלטגעבער'ס ברודער. על כפנים איז שוין דא יעצט א שטיקל פתח חרטה, איז במילא האט עס שוין אנגעהויבן בעסער צו פארן, ווייל אז לעבאביטש אליינס האלט שוין אויכעט אז מען דארף גיין צו די פאליס, אה, איז שוין געווארן ווי מען זאגט חילוקי דעות, וואס דאס איז זייער גוט. יעצט, דאס איז געווען זיין וועג וויאזוי ער האט געענטפערט אז ער האט נישט געוואוסט אז מען טאר נישט טאטשן קינדער. יעצט איז דא א צווייטער וואס איז אויכעט פון די הויפט פירער פון חבד, ער הייסט אברהם שם טוב, ער איז פון די גאנצע גרינדערס דארטן פון חבד, די קאמישן האט אים אויך אראפגערופן, כ'האב אים געזאגט ס'איז דא פופצן חברה וואס מען גייט אראפרופן. זענען געווען סטאנט צו הערן וואס ער האט געזאגט, ער האט געזאגט פאר די קאמישן איך בין צו ביזי צו רעדן מיט ענק און צו האנדלן מיט ענק, דעיס האט זיי געגעבן אזא מין פאוער פאר די קאמישן, זיי זעען דאך וואס דא גייט פאר, איינער זאגט ער האט נישט געוויסט אז מ'טאר נישט טאטשן קינדער, דער אנדערער זאגט ער איז צו ביזי, ס'איז אנבעליוועבל וואט דעי דואינג טו דעמסעלווס. יעצט איז דא איינער א גרויסער ראביי דארט אין לאבאוויטש ער הייסט מאיר שלמה קלוגאנט, און זיי האבן געכאפט א טעקסט וואס ער האט געשיקט פאר א טאטן וואס מען האט מאלעסטעד דריי וויקטימס, דריי פון זיינע קינדער, און דארט סטראשעט ער אים ער זאל נישט גיין צו די פאליס, און דאס אלעס איז יעצט ארויסגעקומען, און דאס האט געגעבן דער צפניה וועקס, דאס איז מעני וועקס'נס טאטע האט עס געגעבן, מען האט עס אראפגעלייגט פאר די קאמישן, איז ער געגאנגען דער ראביי קלוגווענט און ער האט געזאגט אז זיי זענען לונעטיקס און זיי ווילן נאר הרג'נען חבד. שטייסטו? די זעלבע ווי דא ביי אונז. אונז זעמיר גאר די לונעטיקס און די משוגעים. עניוועי ס'וועט זיי גארנישט העלפן ווייל ס'איז אלעס געשריבן שווארץ אויף ווייס. יעצט די קאמישן האט געזאגט. איך קען ענק אשורן אז אונז גיימיר טרעפן דעם ראביי קלוגוואנט וואס ער איז די פרעזידענט פון די ארגענעזעישן פון די ראבייס אוו אסטרעליע אונז גיימיר אים דא אהערברענגען און טאמער איז דאס אלעס אמת דעמאלטס זיי זאגן ס'איז נישט רולד אוט אז די אלע גייען זיצן. יעצט זיי זעהן ס'איז געווארן ערנסט, איז דא א צייטונג די העראלד סאן, זאגן זיי אז די רבנים ווילן שוין נישט רעדן מער, זיי האבן אויפגעהערט צו רעדן. עניוועי, סאו דער רב איז געקומען מיט א תשובה פונעם צמח צדק, סימן רל ז, און דארטן שטייט אז ס'איז געווען א חשד אויף איינעם וואס ער האט אריינגעלייגט זיין האנט פאר א יונגל דארטן וואו מ'טאר נישט, אין פורים, אז ער האט אים אריינגעלייגט אונטער די הויזן. אבער ער האט געגעבען אמתלא אז ער איז חשוכי בנים, ווייל ער האט נעבעך נישט קיין קינדער, ווייל זיינע ביצים, די טעסטיקלס, זענען צו קליין, האט ער געוואלט וויסען וויאזוי ס'זעהט זיך ביי אנדערע קינדער, האט ער געגעבען אמתלא, וועגן דעם האט ער געטאטשט א קינד, איר הערט וואס דא גייט פאר? קיצער, ברענגט ער צו א גאנצע אריכות, אז א זקן שסרח אין מורידין אותו מגדולתו, און מאידך גיסא איז דא א רמב ם, וואס דער רמב ם פסק'נט, אז טאמער ס'איז א זקן מופלג אדער א אב בית דין ששמועתו רעה אין מנדין אותו געבט מען אים נישט קיין לייגט מען אים נישט אין חרם, זעהט אויס אז די לך לך רבנים האבן נישט געוויסט פון די אלע זאכן ווייל שטייט דאך אין מנדין אותו אה מ'האט זיי געגעבן געלט און מ'האט זיי געזאגט אדער נישט וועט מען ארויסקומען מיט זייערע זאכן עניוועי. זאגט ער נאך מער דער צמח צדק אין די תשובה ועתה בנידון דידן יש לומר דהוה ליה חילול השם ויש להחמיר אז מען זאל אים יא מעביר זיין זאגט ער אבער פון דעסטוועגן דאך וויבאלד ער איז אן אב בית דין בעירו און ער איז דער ראש העיר זאל מען אים נישט מעביר זיין ועיין בתשובת שער אפרים סימן סמך ד' צו פ' אך בנידון דידן שנותן אמתלא געט אן אמתלא האט אריינגעלייגט די הענט אינעם יונגל'ס אונטער די הויזן ווייל ער געוואלט זעהן ווי גרויס זיינע טעסטיקלס זענען, איז דאך עס אן אמתלא טובה, יש לומר דלכולי עלמא אין להעבירו כלל דאמתלא מהני בגמרא נגד כמה דברים, איר הערט וואס זיי האבן געברענגט אריין אין קאורט? ס'איז דאך אזא מין רשעות דאס צו ברענגען, קודם כל די רעדט מען דארטן פון א גדול הדור וואס ער האט געטוהן אן עבירה, מען רעדט דארטן פורים. וואס ער האט געקענט זיין געווען שיכור, און מען רעדט דארט מען האט אריין געלייגט די הענט ביים קינד אין די הויז, נישט וואס מען דזשאסטיפייט עס, אבער מען האט גערעדט פון דעם אז מען זאל אים מעביר זיין צו נישט, שוין האט ער האט ער דריי וועגן אז פארוואס מען זאל עס נישט טון, אבער דא רעדסטו דאך פון רבנים חזירים מנואפים, זענען בכלל נישט רבנים, כ'ווייס נישט צו זיי האבן סמיכה צו זענען בכלל רבנים, און נאכדעם רעדט מען אז זיי האבן נישט געטאטשט דאס קינד ביי די ביצים, זיי האבן אים אריין געשטופט אין אחור משכב זכר. סאו ווי גלייכסטו דאס צו? ברוך מרדכי האט מען געמאכט מציצה, ער האט זיי אויסגעלעקט און אויסגעשפיגן די זרע, און ער האט געהייסן זיי זאלן אים אויסלעקן און געשטופט אים אין אחור און געלאזט אז מען זאל אים שטופן. דאס עפעס א גלייך צו די גאנצע זאך? ס'איז אנבעליוועבל! דאס וואלט געווען גלייך אזוי ווי ס'איז געווען אין קראל א מלמד וואס ער האט געטאטשט פון דרויסן א קינד צו זען צו די הויזן זענען באפישט. כ'מיין ער האט אים געטאטשט די ערווה נאר ער האט זיך געוואלט ריינוואשן האט ער געזאגט האט ער עס געטון. און ער איז נישט קיין גדול הדור. ווי קומסטו דא צו אריין פון א מענטש וואס ער איז געווען א מורה צדק אין א שטאט, נישט וואס איך האלט דער מורה צדק איז בעסער, און נאכדעם ס'איז דא א חילול השם ווייל די גאנצע שטאט העט זעהן אז די רב איז אזא חזיר, דאס איז נישט קיין רבנים וואס די גאנצע שטאט העט זעהן, דאס איז א משל כחרס הנשבר, טוישט א מעשה, יעדער חזיר איז געווארן א שטאטס רב, און נאכדעם נאך די אלע מעשות. וויבאלד ס'איז אזא פרוץ'דיגע דור שטייט אין שולחן ערוך מ'מעג שלאפן צוויי מענטשן מעגן שלאפן אין איין בעט, זאגט אבער דער שך און אנדערע אחרונים דארטן אז היינט איז געווארן זייער מקולקל די גאס און מ'טאר נישט מצד הלכה. האט זיך געמאכט אמאל איינער האט געטון היינט איז די גאס אזוי מקולקל אז יעדע רבי אזוי ווי איינער פון פינף קינדער זענען געווארן מאלעסטעט און אין א מקווה איינער פון צוויי קינדער כ'קען ענק זאגן יעדע רבי וואס עטץ קענטס איז א חזיר. ס'איז געווען רעבעס, כ'האב געמיינט ס'איז געווען ערליך ערליך, מען האט מיר נאכדעם דערציילט ניין ניין ניין ניין דו האסט א טעות. עניוועי, און דאס איז אריין אין קאורט אוו לאו אז זיי טענה'ן אז מען טאר נישט יענעם מעביר זיין ווייל ס'איז א חילול השם מיט נאך אנדערע נארישקייטן וואס זיי האבן דארטן צוזאם געטענה'ט. יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט איז ער געוואויר געווארן אז ס'איז דא א אין חבד איינער פון די סיניער ראבייס און ער. איז אויכעט א טשעפלען צו די פאליס, איז דער שלמה מאיר קלוגוואנד, יעצט געוואויר געווארן אז ער האט אפגעסטראשעט אז מען זאל נישט קומען צו די פאליס כאטשיג ער איז א טשעפלען. זיי האבן דאס אלעס אויסגעהערט, זיי הערן אויס זייער זייער שיינע זאכן. מנחם ראזנבערג האט געמאכט א חילול השם ווייל כ'בין געגאנגען צו די פרעס. איין זאך טוט מיר לייד, פינף יאר האב איך אומגעברענגט, פינף יאר, כ'האב געשריבן בריוון פאר רבנים, אנבעליוועבל. עניוועי, די וואך איז געשען מורא'דיגע נייעס, די אסטרעליען דזשואיש לידערשיפ אינאיינעם מיט חבד ראבייס האבן געגעבן א בריוו פאר יאסי פעלדמאן און זיי האבן געזאגט יו אר אנפיט פאר עני לידערשיפ ראול, ער קען קומען בעק, ווי ס'איז דא אין אין סאטמאר, זיי האבן אים ארויסגעווארפן, אונטערגעשריבן רבנים מיט די דירעקטארס, און מען האט אים ארויסגעווארפן ווי א הונט. און זיי האבן געשריבן, די קאונסיל האט געשריבן ענדליך אויך א בריוו, אז ער האט נישט קיין שום פאזישן מער ביי זיי אין זייער ארגענעזעישן. מורא'דיג, הא? ס'גייט גוט, כ'האב ענק געזאגט. אזוי ווי ער האט דאס געזען איז ער געגאנגען און ער האט טאקע גענומען די פעדער און ער האט רעזיגנירט, ער האט געשריבן א בריוו צו די דירעקטאר פון חבד, און די דירעקטאר פון די מעלבורן קאמיוניטי אז ער איז ארויס און ער האט אפאלעדזשייזט צו עניוואן וואס ער האט געטון צו דעם שלעכטס און ער בעט יעדן איבער ער ווייסט ער האט געלעבט זייער א דארקע שמוציגע לעבן זיין פריוואטע לעבן און אויכעט צו לאזן מאלעסטן קינדער און ער האט רעזיגנירט. כ'וויל אייך מסביר זיין נאכאמאל רבותי די אלע וואס רודפן אונז. מיך מיט אלע וואס טוען פאר קינדער, דעי העוו א ווערי גוד ריזען ביהיינד איט, טראסט מי. יעצט פעברואר דעם עלעפטן איז ארויסגעקומען א בריוו פון די ועד הרוחני פון חבד אין אוסטראליע, און זיי זאגן אז אנפארטשענעטלי האמיר טאקע גארנישט געטון פאר קינדער סעיפטי, אלעס האט מען פארשוויגן, אונז זעמער מודה און מתוודה אז איט שוד האב נעווער העפענד, אזאלעכע זאכן האט קיינמאל נישט געטארט אנהאלטן, און יעדער ווער ס'האט געהאט א שייכות מיט די אלע זאכן גייט פליען. יעצט אין די זעלבע צייט איז אויך ראביי מאיר שלמה קלוגוואנד האט געמוזט רעזיגנירן פון זיין דזשאב. דער וואס כ'האב ענק געזאגט ער האט געזאגט די וויקטימס איז לונעטיקס און מען וויל נאר סתם אונטערברענגען חבד, ער איז אויך שוין אינדרויסן. די וואך האט חבד גע'אישו'ד א נאן אפאלעדזשי אפאלעדזשי, דאס טייטש מען טוט אפאלעדזשייזן אבער קיינער וועט דיר נישט מוחל זיין, יו דיד א ממש האריפיק טעראר פאר דיס טשילדרען. אבער זיי האבן ארויסגעגעבן זייער א הערליכן בריוו אז אונז טוהמער תשובה אויף אלעם וואס אונז האמיר געטוהן. און אונז זעמיר באמת אפסעט אז דאס איז פארגעגאנגען, און ס'וועט קיינמאל מער נישט געשעהן אזא זאך. נו, האלט מיר אויף א וועג רבותי. א שטיקל וועג. און די זעלבע גייט דא זיין אין אמעריקע, אונז ארבעט מיר אויף דעם. ס'האמיר געארבעט ס'זאל זיין סירקיט טעלעוויזשענס איבעראל, מ'האמיר עס דורכגעבראכן. כאטשיג די גרויסע דזשייענטס אגודה און סאטמאר האט געזאגט ס'געשעהט גארנישט מ'ברויך נישט, מ'האט עס דורכגעבראכן. ולה' הישועה. און די זעלבע גייט יעצט דא זיין מיטן אייבערשטנס הילף, סגייט זיין ווארלד ווייד. אין ענגלאנד פארן מיר שוין אויך זייער גוט, איך האב ענק שוין געזאגט פאריגע וואך. מען מוז שוין דארטן לערנען מיט די קינדער, סאיז געווארן א נייע וועלט, און אזוי זאל זיין כן יאבדו כל אויביך השם. שוין, יעצט לאמיר צוריק גיין ווייטער, וואס טוט זיך ביי אונז? פרעזידענט אבאמא האט געסיינט אן עקזעקיוטיוו לעטער אז מען זאל לאזן פינף אהאלב מיליאן אימיגרענטס דא, די די א פעדערל דזשאדזש אין טעקסעס האט עס געפירט אוט, יעצט גייט מען ווייטער אין מלחמה, יעצט למעשה איך גלייב נישט אז די פרעזידענט זאל גיין אין מלחמה ווייטער ווייל ס'לוינט זיך אים נישט, ווייל דער דזשאדזש העט פסק'ענען אז קאנגרעס און די סענעט מוזן וואוטן און ממילא העט ער פארלירן, סאו איך האלט נישט ער העט עס טוהן. אבער דאס איז א גוטער פראסק פאר אים. רבותי איך וויל ענק זאגן ווען ענק זאלטס וויסן וואסערע ניסים נסתרים די אייבישטער האט געמאכט מיט אונז. אבאמא איז א געהעריגער אראבער ער האט געוואלט פארקויפן אמעריקע פאר די אראבער און דאס איז וואס ער האט געארבעט די גאנצע צייט. איך האב ענק געזאגט יארן צוריק אז איך האב געזען אויף די פעדערל אויף זייער בלאג אז די וועבסייט אז מען האט געבויעט עפעס גאנצע קעמפס אז דא קומען באמבעס מיט אלעם. און אויכעט אז ער האט אריינגעלאזט די גרעסטע העווי פאפיולעיטעד פלעיס אין די גאנצע וועלט איז אין פאלעסטיין האט ער אריינגעלאזט דא אפאר טויזענטע פאלעסטינער דא איז נישט געקומען די נארמאלע מענטשן דא איז געקומען די ריכטיגע חברה און ס'איז געווען אפגעשמועסט ביז סוף יאר קען מען נאכדעם נישט נאכקוקן זייער היסטערי אויך נישט עטס מיינטס אז דא איז דא א פראבלעם מיט אפאר אימיגרענטס וואס זיי קומען אריין פון מעקסיקאו אה דא רעדט מען פון אראבער. וואס זיי ווילן איבערנעמען גאנץ אמעריקע. עטס ווייסט נישט וואסערע ניסים נסתרים דער אייבערשטער האט מיט אונז געמאכט. שטעל דיר פאר ווען די אראבער נעמען איבער אמעריקע וויאזוי וואלט מיר אונז אויסגעזען. נאר אונז זעמיר ביזי מיט שטות און פראטעקטן חזירים מיט ברוך מרדכי. האב איך שוין געזאגט ס'איז דא צוויי מאל כרובים, כרובים זאגט רש"י איז להט המתהפכת, דאס איז אין בראשית, און דא די וואך שטייט והיו הכרובים פורשי כנפים מלמעלה, איז פרעגט מען א קשיא, דא איז דאך די כרובים פייגעלעך נישט קיין שדים, איז די תירוץ איז אזוי, זיי האבן די פייגעלעך די כרובים האבן געהאט א פנים פון קליינע קינדער, אויב די קליינע קינדער שטייען איין לעבן גיהנום דעמאלט זענען זיי שדים, אויב די קליינע קינדער שטייען איין ביים ארון קודש דארט ווי די לוחות זענען דעמאלט זענען זיי צדיקים. זיי טוען פּורשׂי כּנפֿים, זיי שפּרייטן אויס די פֿליגל און זיי שיצן אויף גאַנץ כּלל ישראל. ס'איז דאָ אַ פּסוק אין משלי, קאַפּיטל כּ ה, אין פּסוק ט ו, שטייט אַזוי, בארך אַפּים יפֿתּה קצין, אַ קעניג ווערט צוגע, מע, מע קען אים צורעדן, אַפֿילו ער דאַרף געבן איינעם אַן עונש, קען מען אים צורעדן אז ער זאל, ווי מען זאגט, מוחל זיין יענעם אבער געבן א שוואכערן עונש, ולשון רכה תשבר גרם, א לשון רכה דאס צוברעכט דעם אייבערשטנ'ס גרימצארן, איז ולשון רכה מיינט מען אידישע קינדערלעך, די קליינע קינדער זענען אין חדר און זיי לערנען, דאס תשבר מאכט תשבר די אותיות תיו שין בית ריש תינוקות של בית רבן, און גרם מאכט גזירות רעות. מבטלים. די קינדער אז זיי לערנען און זענען בקדושה ובטהרה זיי זענען אונזער שוץ, זיי מאכן אז אונז זאל מיר ווי מען זאגט קענען עקזיסטירן אין דעם ביטערן גלות. ס'אריינגעקומען א ווידעא, איך וויל עס יעצט ארויפלייגן דער עולם זאל הערן. פליז וועלקאם טו די סטעידזש רודי דזשוליאני.

טו סי דעט ווי העוו סאו מעני מאר פיפל העיר דען ווי דיד איי טינק איט וואס דזשאסט א ליטל אווער א יער אגאו ווען ווי ווער העיר וויטש מיענס דעט וואט ווער טרייענג טו פרעזענט וואט ווער טרייענג טו געט די אמעריקען פיפל טו אנדערסטענד וואט ווער טרייענג טו געט די פיפל אוו אריזאנע טו אנדערסטענד איז העפענינג ענד דיס איז ווערי ווערי דיפיקאלט ביקאויז ווער טרייענג טו ברעיק טרו אן אדמיניסטרעישאן ענד א מידיע דעט ריפיוזעס טו טעל דיס מעסעדזש.

באמת אמעריקע איז דאך שולדיג פאר די צווייטע וועלט מלחמה זיי האבן געקענט ראטעווען מיליאנען מענטשן מען האט זיי געבעטן באמבארדיר די שינעס וואס ס'פארט צו די קראמעטאריומס זיי האבן נישט געוואלט רוזעוועלט איז געזעסן ווי א חכם נאך דורכן קריג איז ער קראנק געווארן און ער איז געשטארבן יעצט איז געווען א גרויסע אסיפה אין אריזאנע און רודאלף דזשוליאני דער געוועזענער מעיאר פון ניו יארק האט געזאגט דארטן א דרשה, און איך לייג עס דא ארויף, איך וויל מען זאל עס הערן, ווי ער איז מסביר אז דער פרעזידענט פארקוקט גאנץ אמעריקע, און אמעריקע איז אויף גרויסע צרות מיט די אראבער, מיט די עס עס, אייסעס חברה, אונז זעמיר געווען מיט די עס עס, זיי זענען מיט די אייסעס, איז בקיצור, אמעריקע באקומט יעצט צוריק אלעס, איך האב ענק שוין געזאגט די מעשה מיטן חפץ חיים אז ס'איז געווען אמאל א איד, וואס דער איד איז געווען פון די גרעסטע בעל צדקה אין שטאט אין ראדין, און ער איז געווען דער ראש הקהל, און ער איז געגאנגען אין אין וואלד און א גוי האט אים באפאלן האט אים אפגעשניטן דעם קאפ אזוי ווי די אייסיס חברה, און דער עולם האט זיך אנגעהויבן צו מתבונן זיין רבונו של עולם פאר אזא וואוילן איד האט מען דאס געטון וואס וועט שוין זיין מיט אונז, און יעדער האט אנגעהויבן צו טראכטן אוי וויי אוי וויי שטייט דאך הצור תמים פעלו. איך האלט דער ערוך השלחן אדער חפץ חיים געזאגט מען דארף לעבן גענוג לאנג צו זעהן די הנהגה פונעם אייבערשטן זאגט ער איך בין געווען א קליין יונגל און איך האב געוואוינט אין איין שטאט מיט דעם רשע קול און ער האט געהאט צו פארדינגען א הויז ס'איז געווען פארדינגען פאר עפעס א מענטש יארן און דער איד איז געשטארבן ער איז געגאנגען דער לענדלארד האט געזאגט פאר דעם פרוי די אלמנה זאלסט ארויסמופן זאגט זי קוק הער איך בין א רייכע אלמנה דער מאן האט איבער געלאזט געלט, איך קען דיר צאלן אויס פאראויס אויף צען יאר אפילו, ניין וועסט נישט צאלן און נאכמאל כ'האב פראבלעם איך וועל ארויס שטעלן אן אלמנה ס'וועט זיין נישט גוט, האט זי נישט געהאט נעבעך ווי צו מופן איז ער געגאנגען ער האט גענומען די גוים זיינע און זיי האבן אפגעשניטן דעם דאך, נו אז מען האט אפגעשניטן דעם דאך פונעם הויז קען מען שוין נישט וואוינען, זאגט דער חפץ חיים איהר דאך איז געווען אזוי ווי זיין קאפ, דער אייבערשטער האט גענומען זיין קאפ ווייל ער האט גענומען די אלמנה'ס דאך. מ'דארף לעבן גענוג לאנג, אמעריקע האט אזוי וויי געטון, זיי האבן געקענט אזויפיל העלפן, מיט דעם איז געווען די פאליטיק אז קענעדי, די טאטע פון די קענעדיס איז געווען אין דייטשלאנד דער אמבעסעדער, און מ'האט געטון וואס מער רשעות מ'האט געקענט, מ'האט נישט אויפגענומען די אידן, דאס זעלבע ווי איר וועט הערן ווי רודאלף דזשוליאני שרייט און שרייט און שרייט, אמעריקע הערט נישט דאס געשריי וואס ס'גייט פאר. העי, ס'איז געשטאנען א איד, ר'האט געהייסן ר' אהרן קאטלער, ער איז אויך געשטאנען אינדרויסן מיט הונדערט רבי'ס איז ער געשטאנען האט זיך געבעטן צו רוזעוועלט ער וויל אריינגיין, האט מען אים געלאזט? ניין! העי, דאס איז עס, ס'איז מידה כנגד מידה, מ'דארף נאר לעבן גענוג לאנג צו זען וויאזוי דער אייבערשטער פירט אויס, דורך זיבעציג פינף און זיבעציג יאר פון די קריג, יעצט גייט אמעריקע ליידן די זעלבע, אזוי ווי זיי האבן פארשטאפט די אויערן צו הערן ווי אידישע קינדער וויינען, די זעלבע גייט מען יעצט פארשטאפן די אויערן. נעבעך וואס ס'ווארט אויף אונז, רבותי דער אייבערשטער פירט אונז נאך מיט אביסל חסד ווייל ס'דא מענטשן וואס זיי שרייען קעגן די דזשענדער לאוס, ס'דא מענטשן וואס זיי שרייען קעגן די טרייפות וואס מען געבט, און ס'דא מענטשן וואס זיי שרייען אז מען טשעפעט קינדער, און די קינדער זענען אונזער שמירה. רבותי לאמיר זיך אין אכט נעמען, לאמיר אנהייבן תשובה צו טון און בעטן דעם אייבערשטן און ארויסקומען מיט א קאמיטע אזוי ווי ס'דא די נטורי קרתא צי די אנדערע ארגאניזעישאנס, גראדע איינער פון די נטורי קרתא האט מיר געקאלט אז זיי גייען אויכעט קעגן די דזשענדער לאו, ס'נישט קיין חילוק, לאמיר מאכן א ריינעם כלל ישראל וואס זיי האבן זיך נישט געביקט צו די אלע שייגעץ שטיק און צו די אלע געלטער, און אין דעם זכות וועט אונז דער אייבישטער העלפן אז אונז זאל מיר אויסגעלייזט ווערן פון גלות מיט רחמים וחסדים במהרה בימינו על ידי משיח צדקינו, אמן.